דער רבי איז מחדש א חידוש נפלא וואס רש י'ן האט דא געקוועטשט, וואס רש י איז מחדש דא, נאכדעם וועט דער רבי אראפברענגען אז הגם אז רש י איז דאך פשוטו של מקרא פון דעסטוועגן זעט מען באהאלטענע זאכן, דברים מופלאים אין הלכה אין פירוש רש י אפילו על התורה. נאכדעם וועט דער רבי פרעגן א קשיא לויט דעם חידוש וואס רש י האט מחדש געווען וואס דער פסוק מיינט דא, איז לכאורה איז עס שווער צו איינטייטשן אזוי, דער רבי וועט דאס מסביר זיין אויף צוויי אופנים, איינע אין פשט, דערנאכדעם אין פנימיות העניינים, פשוט געוואלדיג ווי דער רבי טייטשט דאס אויס, און צום סוף וועט זיין די הוראה וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם ווי מיר לערנען אינעווייניג אין די שיחה. אין התחלת הסדרה איז רש י מעתיק פון פסוק די ווערטער ויקחו לי תרומה און איז מפרש, לי, לשמי. אין צווייטן פסוק אין היינטיגע פרשה שטייט ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו, סאו רשי ס ברענגט אראפ די דריי ווערטער ויקחו לי תרומה און ער איז מפרש לי לשמי. פרעגט דער רבי וואס איז דא שווער אין די ווערטער וואס רשי דארף בכלל מפרש זיין? ויקחו לי תרומה זאלן נעמען צו מיר א תרומה, וואס האט רש י'ן דא געקוועטשט וואס רש י דארף מסביר זיין ס'איז א לי לשמי? זאגט דער רבי זאגן מפרשים, דער רבי ברענגט אראפ דעם רבי אליהו מזרחי ספר זכרון פירוש מהריק און דער גור אריה באר מים חיים און דבק טוב און נאך וואס זיי גיבן א ענטפער אויף דעם אז דער פשוט'ער טייטש פון ויקחו לי איז צו מיר דאס הייסט, צו געבן דאס דעם אייבערשטן. ווען איך וואלט געטייטשט פשוט ויקחו לי זאלן נעמען צו מיר, מיינט עס אז מען זאל געבן דעם אייבערשטן. זאגן די מפרשים, און דאס קען מען דאך נישט זאגן כלפי דעם אייבערשטן. מען קען דאס נישט זאגן אזא זאך. פארוואס? ווארום א', ווי איז שייך זאגן אז מען גיט אים עפעס, אדער אז ער דארף צו דעם אנקומען? ווי קען מען זאגן אז מען גיט עפעס דעם אייבערשטן און דער אייבערשטער דארף אנקומען צו דעם? ח ו שטייט דאך קלאר א פסוק, להשם הארץ ומלואה, אלץ באלאנגט דאך צו אים, און דער אייבערשטער זאגט אם ארעב לא אומר לך. כ'וועל דיר נישט בעטן גארנישט אויב איך דארף, עס מיינט אז דער אייבישטער דארף גארנישט האבן. איין איין שאלה, ב. זאגן די מפרשים, דער ווארט לי ווייזט אז די שייכות פון דער זאך צו מיר איז דורך קיחה לקרב, יא, ס'שטייט ויקחו לי, מיינט דאס אז מען נעמט די זאך און מען גיט דאס מיר, מען איז עס מקרב צו אים. זאגן די מפרשים, און דאס פאסט בלויז בנוגע. צו א דבר גשמי, מה שאין כן ביי דעם אויבערשטן וואס אינו גוף ואין לו שום דמות וצורה וכו', ווי איז שייך צו זאגן ויקחו לי אז מען זאל געבן צום אייבערשטן, און במילא צוליב די צוויי שאלות קומט רש י, אזוי זאגן די מפרשים, און ער טייטשט אויס לי לשמי, און דעריבער דארף רש י מפרש זיין אז לי מיינט נישט אז מען גיבט דעם אייבערשטן צוליב די צוויי קשיות וואס זיי פרעגן, און וואס מיינט לי, לי מיינט לשמי.

פארוואס זאגט דער רבי נוסף אויף דעם וואס איז נישט פארשטאנדיג אייב דאס איז דער פראבלעם וואס לי איז די איז די שאלה ווי קען זיין אז ס'זאל זיין לי פארוואס ברענגט רשי אראפ אויכעט דעם ויקחו און תרומה איז נוסף צו די שאלה און מען זעט אויכעט אז אין דעם אז אין אז אין דעם פירוש זיינעם איז רשי נישט נאר זאגט ברענגט אראפ פון חומש ויקחו לי תרומה און ער זאגט לשמי נאר ער ברענגט אראפ פון חומש ויקחו לי תרומה און ער זאגט נאכאמאל לי לשמי איז א סימן אז דער לי האט אים געקוועטשט, אויב דער לי האט אים געקוועטשט וואס ברענגט ער אראפ אויכעט דעם ויקחו און דעם ווארט תרומה? דאס איז איין זאך, און דער רבי זאגט אבער נוסף צו דעם, מען געפינט אזעלכע לשונות מיטן זעלבן מכוון בשייכות צו דעם אויבערשטן, מיר האבן שוין געטראפן אין פריערדיגע פרשות די זעלבע זאך מיט דעם זעלבן מכוון, אין פריערדיגע פסוקים שטייט א פסוק יעקב אבינו האט געזאגט עשר אעשרנו לך, אדער דער אייבישטער האט געזאגט קדש לי כל בכור וכיוצא בזה, און רש י דארטן באווארנט דארט נישט אז דאס מיינט נישט כפשוטו צו אדער צוליב דעם אייבערשטן, יא? אזוי ווי דא קומט רש י און ער זאגט אז ויקחו לי מיינט לי לשמי, און דארטן איז דא די זעלבע זאך קדש לי כל בכור און עשר אעשרנו לך, און רש י איז גארנישט מפרש. פון דעם איז מוכח אז נישט דאס איז ביי רשי שווער אין פשוטו של מקרא און ער דארף נישט שולל זיין דעם פירוש הנל. איז פון דעם זעה איך אז נישט די צוויי שאלות וואס די מפרשים האבן געפרעגט דאס קוועטשט רשי און דערפאר דארף ער זאגן לי לשמי און דאס איז פארשטאנדיג בפשטות ווי איך זעה אז דער קינד פארשטייט אליין ביי עשר אעשרנו לך פארשטייט ער, ביי קדש לי כל בכור פארשטייט ער, פארוואס דא נישט?

אות ב', לכאורה קען מען זאגן אז ויקחו אז ויקחו לי איז נישט גלייך צום לשון עשר אעשרנו לך און קדש לי וכיוצא בזה, און דערפאר דארף רש י עס מסביר זיין וואס איז דער חילוק פון פון יענע פסוקים ביז דעם פסוק, ווארום אין ויקחו לי שטייט נישט אז מען זאל דאס מקדיש זיין צום אויבערשטן וכיוצא בזה, דארטן שטייט עשר אעשרנו לך אדער קדש לי, דא שטייט דער לשון ויקחו, נאר נעמען, און דאס פאסט נישט מצד די טעמים הנל. אייב דו זאגסט ויקחו לי מ'זאל נעמען צו מיר, ווי שייך צו זאגן צוליב די צוויי קשיות וואס די מפרשים פרעגן טאקע, ווי קען מען זאגן צום אייבערשטן אז ער דארף עפעס האבן און ווי קען מען עס געבן צום אייבערשטן? דעריבער מוז רש י זאגן לי לשמי, און דערמיט ווערט אויך פארשטאנדיג פארוואס רש י איז מעתיק אויך דעם ווארט ויקחו, ווייל דער קוועטש איז אז אים קוועטשט אויך דער ענין פון ויקחו, אז ויקחו איז אנדערש ווי עשר אעשרנו און אנדערש ווי קדש לי. זאגט דער רבי, לכאורה וואלט עס געווען זייער א גוטער ענטפער, אבער לפי זה וואלט געווען גלאטער ווען רשי איז מפרש אז ויקחו לי מיינט זיי זאלן מקדיש זיין צו מיר. רשי האט געקענט זאגן ס'טאקע שווער וואס דא שטייט ויקחו און דארטן שטייט נישט דער לשון ויקחו, האט רשי געקענט מסביר זיין זייער געשמאק, אראפברענגען דעם פסוק פון פסוק ויקחו לי און זאגן יקדישו לי, וואלט אראפגעגאנגען אלע שאלות. ממילא קען מען נישט ענטפערן, איז א סימן אז נישט דאס האט געקוועטשט רשי'ן, בלייבט נאך אלץ די שאלה פון רשי'ן. אות ג', אנדערע מפרשים, די רבי ברענגט אראפ די משכיל לדוד און די פירוש מהריק, זיי לערנען אז רשי'ן איז דא שווער, די לשון ויקחו לי, עס האט געדארפט שטיין ויתנו לי. פארוואס שטייט ויקחו לי? ויקחו מיינט זאלן נעמען, ויתנו מיינט זאלן געבן, יעדער איינער גיט דאך צום אייבערשטן, וואלט געווען אסאך בעסער ווען עס שטייט ויקחו, וואס איז דער פראבלעם מיט ויתנו, מיט ויקחו, און אויף דעם זאגט רשי לי לשמי, און ער מיינט דערמיט צו מרמז זיין, רשי איז דא מרמז וואס מיינט לי לשמי, אז דורך תרומה נעמט מען דעם אויבערשטן, דערפאר שטייט ויקחו לי תרומה, ויקחו לי זיי נעמען מיר. מען נעמט מען נעמט דעם אויבערשטן, דורך געבן די תרומה נעמט מען דעם אויבערשטן, על דרך ווי מאמר המדרש, אז כאטש להויה הארץ ומלואה, דער מדרש אין ילקוט שמעוני, אויפן פסוק, זאגט אז כאטש לשם הארץ ומלואה, וויל ער משרה זיין שכינתו צווישן אידן, און און דער און דער דער מדרש אין שמות רבה זאגט אותי אתם לוקחים אז מען נעמט דעם אייבערשטן, אבער עס ווערט דאך א שאלה אויב אזוי, מען קען דאך נישט זאגן אז מען נעמט דעם אויבערשטן אליין, ווי קען עס זיין? ווארום שלמה המלך ווען ער האט געבויעט די בית המקדש האט ער געזאגט השמים ושמי השמים לא יכלכלוך, ואף כי הבית הזה, ווי קען זיין אז שמים ושמי השמים זענען נישט זענען נישט מכלכל דעם אייבערשטן, ווי קען זיין אף את הבית הזה? דעריבער וואלט דאך דער קינד נישט פארשטאנען וואס דאס מיינט, דעריבער זאגט רשי לי לשמי, אז שמו יתברך איז חל עליהם. די מפרשים טענה'ן, וויבאלד אז ס'שטייט נישט ויתנו לי תרומה נאר ס'שטייט ויקחו לי תרומה, מיינט עס צו זאגן ויקחו לי זאל מיר נעמען, איי מ'קען דאך נישט נעמען דעם אייבערשטן, איז דער ענין וועט זיין לי לשמי אז מ'נעמט דעם אייבערשטן אויף אזא סארט אופן, אויף א העכערן אופן. וואו זעהן מיר אזא זאך? אז שמו יתברך איז חל עליהם, דורך דער תרומה ובנין הבית ווערט דעם אייבערשטנ'ס נאמען אויף זיי. וואו זעהט מען אזא זאך? על דרך ושמו את שמי על בני ישראל, שטייט אין ברכת כהנים אין פרשת נשא, ושמו את שמי על בני ישראל. איז דאס וואס די מפרשים זאגן אז דאס וואס רשי'ן האט געקוועטשט, און מיט דעם וואס רשי זאגט לי לשמי האט ער מיט דעם מרמז געווען דעם ענין. זאגט דער רבי אבער ווי גערעדט שוין פיל מאל איז רשי'ס פירוש וביאור געשריבן אין א קלארן סגנון ביז אז אויך א בן חמש למקרא זאל עס קענען פארשטיין פון זיינע ווערטער גופא און נישט דארפן אריינקוקן אין מפרשי רשי דאס איז דאך נאר א בדרך רמז אין פשוט אין וואס שטייט פשוט שטייט לי לשמי, דארף דער קינד ארויסלערנען פונעם רמז אז לי לשמי, מען קען דאך נישט נעמען דעם אייבערשטן, ווי שלמה המלך האט געזאגט, און פון צווייטן זייט איז לי ויקחו לי ויקחו זעלן נעמען מיר, דארף מען מסביר זיין דעם קינד א גאנצן הסבר, אויב רשי וואלט געמיינט דעם תוכן הנל אז דאס וויל רשי זאגן דא, וואלט ער עס מפרש געווען ברור און נישט דורך א רמז מיטן ווארט לשמי, ממילא קען מען נישט זאגן אז דאס האט רשי'ן געקוועטשט, ממילא. בלייבט די שאלה פון רבי'ן, פארוואס האט רשי בכלל געדארפט געבן א הסבר אויף דעם, וואס איז שווער אין דעם פסוק וואס מען לערנט אז מען לערנט ויקחו לי תרומה? אות ד', ווי דערמאנט פריער, איז רשי דא מעתיק פון פסוק אויך דעם ווארט תרומה, רשי ברענגט אראפ ויקחו לי תרומה, און דערפון איז מוכח אז דער הכרח לפירושו לי לשמי איז נישט פון די ווערטער ויקחו לי אליין, נאר אויך פון דעם ווארט תרומה. ס'איז ידוע האט מען שוין געזאגט אסאך מאל דעם כללי רשי, אז ווען רשי ברענגט אראפ א פסוק פון די די די ווערטער פון חומש, אז רשי אליין האט עס געטאן, און יעדער ווארט וואס ער ברענגט אראפ פון חומש איז נוגע צום ענין. איז ממילא איז פון דא אז ער ברענגט אראפ תרומה אויכעט, איז תרומה העלפט אונז אויכעט ארויס אין זיין פירוש. ובהקדים, אז בשעת רשי'ס הכרח אויף א פירוש איז פון זיין פירוש אויף א שפעטערדיגן ווארט אין פסוק, איז ער דאן פריער מפרש דעם שפעטערדיגן ווארט פאר זיין פירוש אויפן פריערדיגן ווארט, וויבאלד אז זיין פירוש המאוחר איז דער יסוד צום פירוש המוקדם. ס'קען זיין אז רשי ווען רשי ברענגט אראפ מ'עט זאגן דא אביסל אויסווייניג דאן וועט מען גיין ווייטער לערנען אינעווייניג ווען רשי ברענגט ווען רשי וואלט גענוצט אז דער עניין פון תרומה איז ער מכריח דא צו זיין ענטפער וואלט ער געברענגט פריער דעם פירוש אויף תרומה אז ס'מיינט הפרשה דערנאך וואלט ער געברענגט ויקחו לי תרומה זאגט דער רבי דא זעט מען דאך נישט אזוי דא זעט מען אז רשי האט געברענגט דעם ויקחו לי תרומה פריערט נאכדעם קומט א נייער דיבור המתחיל און ער זאגט תרומה, וואס מיינט תרומה? עס מיינט הפרשה, איז א איז א ראיה אז דער תרומה איז נאר א הילף צו דעם צו דעם צו זיין שאלה און ער ברענגט עס אראפ ויקחו לי תרומה, אבער נישט פון תרומה אליין ווי ער איז מפרש שפעטער איז מכריח זיין פירוש אויף דעם ויקחו לי תרומה, ולפי זה וויבאלד אז דער הכרח אויף לי לשמי איז אויך פון דעם ווארט תרומה און רשי איז עס מפרש תרומה נאך זיין פירוש אויפן ווארט לי, איז דערפון משמע אז דער הכרח אויף לי לשמי פון דעם ווארט תרומה איז נישט פארבונדן מיט רשי'ס פירוש אויף אט דעם ווארט, ווען ס'וואלט געווען נוגע אז דער ווארט תרומה מוז זיין ווי רשי טייטשט אים אפ און ס'העלפט ארויס אין אונזער רשי, וואלט רשי געשריבן דעם פירוש אויף תרומה פאר ער שרייבט דעם פירוש אויף ויקחו לי.

און וויבאלד אז רשי ברענגט זיין פירוש אויף תרומה שפעטער, איז א ראיה אז מען קען טייטשן תרומה ווי מען וויל, ס'איז נישט קיין חילוק ווי דו'סט טייטשן תרומה, איז תרומה איז מען מכריח אז איך מוז זאגן אז לי איז לשמי. ממילא דערווייל האבן מיר נאך אלץ די שאלה וואס וואס האט רשי דא געמיינט, וואס האט רשי דא געקוועטשט, אות ה' דער ביאור אין דעם בפשטות לערנט מען ויקחו לי מען זאל דאס מקדיש זיין צום אויבערשטן,

מיט דעם איז רשי שולל אז דא מיינט מען נישט ויקחו לי מקדיש זיין. און דער רבי איז מסביר וואס מיינט ויקחו און תרומה, ממילא לויט דעם הסבר ווי דער רבי האט מסביר וואס מיינט ויקחו און תרומה, העט מען זען אז דער לי קען נישט מיינען ויקחו לי אז מ'האט מקדיש געווען. פארוואס? ווייל ויקחו כפשוטו מיינט אז א זאך ווערט גענומען פון איין ארט אין א צווייטן ארט, אדער פון איין רשות אין א צווייטן רשות,

תרומה קען מען טייטשן על פי פשוטו של מקרא אויף צוויי אופנים, ס'דא צוויי וועגן ווי מ'קען טייטשן דעם ענין פון תרומה, לויט דעם וועלן מיר זען אז אין ויקחו און אין תרומה ווערט שוין געזאגט דער גאנצער ענין פון מקדיש זיין, במילא זאגט רש י, דער לי קען נישט זיין אז ס'קומט מיר זאגן אז מ'זאל עס מקדיש זיין, ווייל איך ווייס שוין פון ויקחו און תרומה. וואס איז די צוויי אופנים ווי מען קען לערנען תרומה? א', ווי רש י טייטשט אפ, ווי רש י טייטשט אפ ווי געזאגט פריער, עס מיינט הפרשה, עס ווערט אפגעשיידט פון דעם רשות התורם, פון דעם אידנ'ס בעלעבאטישקייט, און דורך דער הפרשה פאר הקדש באקומט עס א שייכות צו הקדש. וואס מיינט הפרשה? הפרשה מיינט, תרומה מיינט כ'האב מפריש געווען, כ'האב אסאך גאלד אין שטוב, האב איך גענומען א חלק פון די גאלד, כ'האב זיי אוועקגעלייגט אין א זייט, מפריש געווען, און איך גיי עס געבן צו משה רבינו פאר'ן משכן. דאס איז איין טייטש, א צווייטן טייטש וואס מען קען זאגן, תרומה קומט פשוט פון דעם לשון פון תורם קומט לשון הרמה והגבהה, אויס אויפהייבן, וואס מיינט אויפהייבן? וואס בעת אזא לשון ווערט גענוצט נישט בשייכות צו א גשמיות'דיגער הרמה, נאר אין מושג פון בעלות וכיוצא בזה, ווען איך וויל נוצן דעם ווארט הרמה והגבהה אין שייכות נישט צו א גשמיות'דיגע זאך, וואס מיינט דאס? הייסט עס אז די זאך איז געקומען אין א העכערן רשות ובעלות. וואס וואס מיינט הרמה? איך האב גענומען א זאך וואס איז באלאנגט צו מיר, איך האב עס אוועק געגעבן צום אייבערשטן, ס'איז געווארן אויפגעהויבן, ס'איז געווארן אין א נייעם סארט אופן, ס'איז געווארן א נייע א נייע זאך, וואו זעט מען אזא זאך? על דרך פירוש רש י, ויקם שדה עפרון, זאגט רש י, תקומה היתה לו שיצא מיד הדיוט ליד מלך, ווען אברהם אבינו האט גענומען געקויפט די מערת המכפלה ביי עפרונען, שטייט נישט דארטן ויעבור שדה עפרון לידי אברהם, שטייט ויקם שדה עפרון, זאגט רש י, ס'איז געווארן א תקומה,

וואס מיינען די ווערטער ויקחו און תרומה? וואס מיינען אז דאס באלאנגט איצט צו הקדש, וואס דאס איז לשון פון תרומה, און ס'געפינט זיך אין רשות פון הקדש, וואס דאס איז ויקחו, איז אין ויקחו און תרומה האב איך שוין דעם גאנצן דעם גאנצן ענין פון מקדיש זיין, קען איך נישט לערנען אז דער לי מיינט דער ענין פון פשוט ווי מ'לערנט האט דער רבי געזאגט ויקחו לי מיינט אוועקגעבן צו הקדש, דא קען עס נישט זיין ווייל איך האב שוין ויקחו און תרומה, וואס טוט דא דער לי? ס'האט געקענט שטיין אן דעם לי, ויקחו תרומה, וואס איז דער לי? דאס וואס האט געקוועטשט רש י. יעצט דער רבי מסביר זיין נאר דעם חילוק פון ביידע סארטן תרומות, ווי ס'איז נישט קיין חילוק ווי איך לערן תרומה, צו ס'איז הפרשה צו ס'איז הרמה, איז אין ויקחו און אין תרומה האב איך שוין ארויס דעם גאנצן ענין פון מקדיש זיין. דער חילוק אין דעם אין דעם בהתאם צו די צוויי פירושים אין תרומה איז נאר וואס וועט זיין דער חילוק פון די צוויי פירושים אין דעם ווארט תרומה, אויב תרומה איז מלשון הרמה והגבהה, דאן שטייט דערין אז דאס ווערט אין די בעלות פון הקדש, נאר אין דעם ווארט תרומה שטייט שוין די גאנצע זאך, וואס מיינט דאס אז הרמה והגבהה? כ'האב עס שוין מרים געווען, כ'האב עס אויפגעהויבן, ס'איז ארויס פון מיין רשות און ס'איז אריין גיין אין אייבערשטנ'ס רשות, וואס טוט דער ויקחו? און ויקחו וועט מיינען דער ענין פון שינוי רשות, אז ס'איז אריבערגיין פון איין רשות צום צווייטן, אז דאס געפינט זיך יעצט אין רשות פון הקדש. יעצט וואס וועט זיין אויב כ'לערן אז דער ענין פון תרומה מיינט הפרשה, און אויב דער פירוש תרומה איז מלשון הפרשה, דעמאלט דארף מען זאגן אז ויקחו מיינט נישט נאר דעם שינוי רשות, אז דער דער תרומה מיינט כ'האב עס מפריש געווען, דערנאכדעם קומט דער ויקחו און זאגט מיר אז ס'איז נישט נאר שינוי רשות, נאר דורכדעם ווערט אויך די שלימות הבעלות פון הקדש. ווי נישט ווי, ווי מ'זאל נישט לערנען, צו תרומה איז הרמה והגבהה צו תרומה איז הפרשה, מיט דעם ויקחו מיינט ביידע זאכן אז ס'איז ארויסגיין פון מיין רשות, און ס'איז אריינגעגאנגען אינעם אייבערשטנ'ס רשות. ממילא איז דאך שווער וואס דארף איך האבן דא דעם לי? דער קען נישט זיין אז ס'זאל זיין ויקחו לי, ווי געזאגט פריערט אז די ויקחו לי קומט מען זאגן אז מען דארף אז אז ס'איז ענין, ווי מען לערנט אלעמאל בפשטות ווי דער רבי האט געזאגט פריערט אז ויקחו לי איז מען זאל דאס מקדיש זיין צום אייבערשטן, מען קען דאס נישט זאגן ווייל דער לי קען דאס נישט זאגן, איך ווייס עס שוין פון ויקחו און תרומה, ס'איז שוין אלץ קלאר. דעריבער זאגט רשי אז לי דא מיינט נישט אז עס ווערט דעם אייבערשטנ'ס הקדש על דרך ווי קדש לי וכיוצא בזה. נאר ס'איז א נייער באזונדער ענין, א חידוש נפלא, ס'איז א נייער באזונדער ענין אז עס דארף זיין לשמי, דאס וואס רשי זאגט ויקחו תרומה ווייס איך שוין אז מ'דארף עס מקדיש זיין, וואס קומט דא דער לי? ס'קומט אריין דא א נייער גדר, וואס איז דער גדר? אז עס דארף זיין לשמי, וואס מיינט לשמי? דאס הייסט אז נוסף אויף דער נתינה צו הקדש נוסף אויף דעם וואס איך גיב עס אוועק צו הקדש, זאל זיין נאך אן ענין, וואס דארף זיין? כוונה לשמה, דארף זיין א כוונה לשמה אז איך האב עס געגעבן אויף צו בויען דעם משכן, על דרך די כוונה לשמה ביי גט, ספר תורה וכו', יעדער איינער ווייסט אז מען שרייבט א גט דארף עס זיין לשמה, לשמו ולשמה, און מען זאגט עס איבער אזויפיל מאל ווען מען שרייבט דעם גט, און א ספר תורה איז דאך זיכער אז מען דארף שרייבן א ספר תורה דווקא לשם קדושת ספר תורה. דאס זאג וואס מיינט דאס מיינט דאס אז ביים געבן צו הקדש זאל מען מכוון זיין אז מען גיט דאס לשמי מיט דעם האט זיך גענדיגט דער חלק פון דעם פירוש רשי אז רשי האט דא געקוועטשט דער ענין פון דעם לי ווייל פון דעם פון דעם ויקחו און תרומה ווייס איך שוין אז מען דארף עס געבן און ס'גייט ארויס פון מיין רשות און ס'גייט אריין אין דעם אייבערשטנ'ס רשות, ס'גייט פון איין ארט צום צווייטן, מען גיבט עס איבער צו משה רבינו און ער ניצט עס דערנאכדעם דורך די דורך די וואס האבן געבויעט דעם משכן מיט די אלע זאכן, און ממילא ווערט דאך שווער וואס דער לי, איז דער רבי מחדש אז דער לי איז, יעצט איז פארשטאנדיג די רשי פארוואס רשי ברענגט אראפ דעם ווארט לי, לשמי, אז דאס מיינט אז ס'דארף האבן א ענין פון כוונה, נישט נאר מען דארף עס געבן, נאר עס דארף זיין מיט כוונה לשם המשכן. ו. איצט וועט מען לערנען דעם וואו דער רבי איז מחדש דעם ענין פון פון די דברים נפלאים אז מען זעט רשי אין עניינים פון הלכה. על פי זה יש לומר אין די עניינים מופלאים על דרך ההלכה שברשי אז אין דעם ענין הנל אז ביי תרומת הנל איז דא א דין פון כוונה לשמי גייט רשי לשיטתו בפירושו על השס מיט דעם וואס רשי האט דא געזאגט אז לי לשמי מיינט עס אז ס'דארף זיין מיט א ענין פון כוונה דאס מיינט לשמי זאגט דער רבי גייט רשי צו זיין נאך זיין שיטה וואס ער זאגט אין שס.

איז דא א הלכה וואס זעהט וואס מ'טוט מיט די בהמה, מ'נעמט די געלט פאר בדק הבית, ווי איז אבער נאכדעם וואס ער האט עס געגעבן אויף בדק הבית וויל ער עס מאכן מ'זאל עס גיין מקריב זיין די בהמה, קען מען עס נישט טון, די זעלבע זאך איז אויכעט אז איינער האט מקדיש געווען עפעס פארן מזבח, קען ער עס נישט דערנאכדעם משנה זיין אויף בדק הבית, דאס וואס שטייט אין משנה, ערשט אין הלכה, איז דא אין דעם א פלוגתא פון רמבם מיטן ראבד, דער רמבם לערנט אז דער דין איז אויך בנוגע צו בדק הבית גופא, וואס מיינט דאס? אם הקדיש לבדק ההיכל לא ישנה לבדק הבית. וכן כל כיוצא בזה. דער רמבם זאגט אזוי ווי איך לערן אז מען קען נישט משנה זיין פון אז כ'האב געגעבן פאר מזבח קען איך נישט משנה זיין פאר בדק הבית, כ'האב געגעבן פאר בדק הבית קען איך נישט משנה זיין פאר מזבח, זאגט דער רמבם אז דאס גייט, די זעלבע זאך גייט דאס אויכעט אויפן ענין פון היכל, אויב איינער האט מקדיש געווען א זאך פארן היכל, וואס דאס איז דאך א גרעסערע קדושה, קען מען עס נישט משנה זיין אויף בדק הבית, וכן כל כיוצא בזה, דאס מיינט אז מען קען נישט משנה זיין אין קיין זאך נישט, נישט מען קען משנה זיין, נישט אז ער האט מנדב געווען א בהמה פארן מזבח אויף שלמים, דערנאך וויל ער עס בייטן אויף עולה, אדער פון עולה אויף שלמים קען מען נישט, נאר אפילו אויב איינער האט מקדיש געווען ער האט געזאגט איך וויל אז ס'זאל גיין פאר דעם און דעם צוועק מען זאל מיט דעם קענען פאררעכטן דעם מזבח איז מעג מען דערנאכדעם זאגט דער רמבם טאר מען עס נישט ניצן אויף א אנדער זאך אז איך גיב אויף בדק ההיכל קען איך עס נישט ניצן אויף בדק הבית אויף אויף די דרויסן פון דעם בית וכן כל כיוצא בזה דאס האלט דער רמבם דער ראבד אבער קריגט אויפן רמבם און האלט אין שינוי בין קדשי היכל לשאר העזרות ולא למזבח וואס וואס זאגט דער דער דער דער ראבד און ער איז און ער איז מבאר אז דער דין אין משנה איז נאר ביי קדשי מזבח אז קדשי מזבח אפילו מקדשים קלים לחמורים אין משנים ואין ממעטין באכילת קדשים אבל בדק הבית מה יש בין זה לזה דער ראבד זאגט קריגט זיך אויפן רמבם ער זאגט דארט א לשון אויכעט איך ווייס נישט וואנעט דער רמבם נעמט עס ווי ס'באוואוסט דער ראבד'ס לשונות וועגן רמבם זאגט ער דארטן אז איך האלט אזוי אז בשעת רעדט זיך וועגן וועגן קדשי מזבח צו בייטן פון קדשים קלים צו קדשים חמורים אפילו צו מאכן א העכערע קדושה פון שלמים צו עולה איז קען מען אויכעט נישט אין משנים אבער ביי דער דער ראבד קריגט אויפן רמבם און זאגט ביי בדק הבית האלט איך נישט מיט דיר ביי בדק הבית האלט איך אז דו קענסט עס געבן אויף מען זאל מאכן מיט דעם דעם מזבח מען זאל פאררעכטן מיט דעם דעם מזבח דערנאך קען איך עס ניצן אויף וואס איך וויל אין אין דעם ענין פון

האט מקדיש געווען א בהמה מ'זאל עס מ'זאל עס פארקויפן, מ'זאל עס פודה זיין און דערנאכדעם נעמען די געלט און פאררעכטן דעם פאררעכטן, דערנאכדעם זאגט ער ער וויל ס'זאל גיין צום מזבח, ער וויל עס מקדש זיין פאר מזבח, זאגט רשי לא עשה כלום. דער עיקר וואס רשי זאגט אינעם צווייטן חלק איז, ובקדשי מזבח, אין משנין מקדושת עולה לשלמים ומשלמים לעולה, אז איך קען נישט משנה זיין פון קדושת עולה לשלמים משלמים לעולה, אבער נישט אין קדושת בדק הבית גופא כשיטת הראבד, אין קדושת בדק הבית ברענגט רשי נישט אראפ, רשי זאגט נישט אז מען קען נישט, וויאזוי רשי האלט אז אין קדושת בדק הבית איז נישט קיין חילוק צו איך האב עס געגעבן פארן מזבח צו איך האב עס געגעבן פארן היכל, וואס איך האב עס געגעבן, מען קען עס נוצן אויף וואס איך וויל. זע איך אין דעם דעם ענין פון רשי אז וואס ער זאגט אין שס איז די זעלבע זאך וואס ער זאגט דא אויכעט דעם ענין פון דעם ענין פון לשמי אז ס'דארף האבן אז ס'דארף האבן כוונה עס דארף האבן ספעשל כוונה ווען מ'איז מקדיש, וואו זעט מען עס? ויש לומר אז דאס איז אויך פארבונדן מיטן דין הנל אז די נתינה דארף זיין לשמי, לויט ווי מ'האט מחדש געווען אין רשי אז דער ענין פון לשמי מיינט אז ס'דארף זיין לשמי מיט כוונה, קען מען עס דא זען אויכעט? וויבאלד ער איז מכוון אז ער גיבט עס לשמי פארן אויבערשטן, איז דא נישט אזוי נוגע דער ענין פרטי אויף וועלכן ער האט דאס מקדיש געווען, אבי עס איז לשמי, עס קומט אן צום אויבערשטן, און דערפאר, אויב ער איז דאס מקדיש פאר בדק ההיכל, מעג מען דאס משנה זיין צום בדק הבית, וכיוצא בזה, ווייל די כוונה לשמי, איז דאס נישט קיין לשמי פרטי פון היכל, נאר א כוונה כללית לשמי פון בדק הבית. זאגט דער רבי די זעלבע זאך איז דא אויכעט, דעם דאס וואס מ'האב ערשט געלערנט אז ס'איז פארבונדן מיט מיט דעם דין אז די נתינה דארף זיין אויף א אופן פון לשמי, זעה מיר דא אויכעט אין רשי די זעלבע זאך אז אויב מ'גיט דאס לש אויב ער גיט עס לשמי, נישט קיין חילוק אויף וואס האט עס געגעבן, ער קען עס מקדיש זיין אויפן בדק ההיכל, קען איך גיין און עס משנה זיין אויף בדק המזבח, אדער ער גיט אויף בדק המזבח קען איך עס משנה זיין אויף בדק ההיכל, פארוואס? ווייל דער עיקר כוונה לשמי איז דא נישט לשמי אויף א פרטי אז איך גיב וואס איך וויל דווקא מ'זאל פאררעכטן די מזבח מיט דעם, ס'איז א כוונה כללית לשמי, אויף וואס איז דאס פון בדק הבית? ממילא זעמיר אז רשי האלט דא די זעלבע ווי אין די גמרא אז דער ענין פון פון לשמי בשעת איינער איז בשעת איינער איז מקדיש א זאך פאר בדק הבית, אפילו אז ער האט געגעבן א בהמה פאר בדק הבית דערנאך וויל ער עס מאכן אויף דעם ענין פון דעם קען ער נישט, אבער אבער אבער אין קודש אבער אין אין אין אין קדושת בדק הבית גופא צו געבן פארן מזבח צו צו געבן פאר דעם היכל צו פאררעכטן צו וואס קען מען יא משנה זיין פארוואס ווייל דארטן איז דא א כוונה כללית פון לשמי. יעצט וועט מען קומען אין אות זיין ווי געזאגט פריער טוט דא דער רבי פרעגן א שאלה לויט ווי מ'האט אוועק געלייגט דעם יסוד אז דער לשמי מיינט אז דארף האבן א ענין פון כוונה פרעגט דער רבי א געוואלדיגע שאלה אויף דעם דין הנל אז מ'דארף מכוון זיין ביי די נתינה לשמי קען מען אבער פרעגן א געוואלדיגע שאלה צווישן די תרומות וועגן וועגן וועלכע עס רעדט זיך אין דעם פסוק איז דאך אויך תרומת המזבח

אין פקודי איז דא איין חלק פון מחצית השקל דא אין תרומה איז דער ענין פון כל נדבת לבו דערנאך איז דא צוויי מאל וואס איז געווען א מחצית השקל איינמאל איז געווען פאר די אדנים און אין פרשת כי תשא וואס מ'האט געלערנט דעם שבת וואס דעם שבת איז געווען געווען דער ענין פון וואס מ'האט ארויסגענומען דריי ספר תורה וואס מ'האט געלערנט אין איינער דעם ענין פון כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם דעם ענין פון מחצית השקל דאס קומט אלעמאל אדער ראש חודש אדר גלייך פאר ראש חודש אלעמאל פאר ראש חודש אדר וואס באחד באדר משמיעין על השקלים איז שטייט דאך אמרו רבותינו ג' תרומות אמורות כאן ולכאורה א געוואלדיגע קשיא בנוגע צו תרומת המזבח איז דער דין ס'ברענגט זיך אראפ אין שקלים פרק א' אז מ'נעמט עס בעל כרחו און ממשכנין על השקלים מען קען גיין און נויטן יענעם צו ארויס נעמען ביי אים די מחצית השקל. היינט ווי זאגט מען אויף דעם אז עס דארף זיין לשמי א נתינה בעל כרחו איז דאך נישט מיט זיין כוונה בכלל, איך קען ארויס נעמען פון זיין באנק אקאונט אליין די געלט, איך קען ממשכנ'ן, איך קען נעמען ביי א צווייטן און ער זאל עס דארפן אפגעבן, איך פרעג אים אפילו נישט, איך דארף אים גארנישט זאגן אז איך נעם עס אויב איינער וויל נישט געבן. ממילא ווערט דאך א שאלה, א נתינה בעל כרחו איז דאך נישט מיט זיין כוונה בכלל, ופשיטא אז ס'איז נישט מיט דער כוונה לשמי, ווי קען מען זאגן אז דער חידוש דא איז געווען אז רשי זאגט לי לשמי אז ס'דארף זיין אלץ די מין פון לשמי? אויך, עס בלייבט נאך שווער די קושיית המפרשים הנל, פארוואס שטייט דא טאקע דער ויקחו לי און נישט ויתנו לי? מען האט עס נאך נישט פארענטפערט די קשיא, פארוואס שטייט ויקחו לי? ויתנו לי? זיי האבן עס געוואלט פארענטפערן, דערפאר רשי ברענגט אראפ דעם לי לשמי, אבער דער רבי זאגט אז מען קען עס נישט זאגן, ממילא בלייבט דאך נאך די שאלה פון זיי. ויש לומר אז די קשיות ווערן פארענטפערט חדא בחברתה, עס ווערן ביידע פארענטפערט איינע פונעם צווייטן, דער דין פון לשמי בנוגע צו תרומת המזבח על כל פנים איז נישט אין דער נתינה אז דער איד דארף עס געבן לשמי, נאר אין דעם ויקחו, אין דער לקיחה פון די גזברי ההקדש אז זיי דארפן עס נעמען פון די אידן לשמי. דער רבי טייטשט איין דא אזוי, ס'שטייט דאך ס'שטייט דאך אין פסוק, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, נאכדעם שטייט מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, איז דאך עס לכאורה איבעריג, וואס דארף דער דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש?

ס'איז נישט קיין חילוק וואס דער איד גיט עס, דער גזבר ער דארף עס נעמען לשמי, וויבאלד אז ס'שטייט דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, זיי זאלן עס נעמען מיט דעם ענין פון לשמי, זיי זאלן עס נעמען לשמו פונעם אייבערשטן, וואס דאס זענען די צוויי לשונות, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש, דבר אל בני ישראל גייט אויף די וואס האבן גענומען די תרומות די גזברים, איז פארשטאנדיג וואס ס'שטייט ויקחו לי תרומה, נישט ויתנו, ווייל די גזברים נעמען עס פון די אידן, און כל איש וגומר גייט אויף אלע אידן וואס זיי גיבן עס. און דערפאר איז נישט קיין סתירה וועגן ווען די נתינה פון דעם אידן איז בעל כרחך, ווייל דער ויקחו די לקיחה פון די גזברים איז לשמי. ממילא גייט אראפ די שאלה, דער רבי האט דאך געפרעגט א געוואלדיגע שאלה, זאגסט מיר א לשמי, אז ס'דארף זיין מיט א כוונה מיוחדת לשם הקדוש ברוך הוא, לא לשם משכן, דא זעט מען דאך אז ס'איז נישט, אז מ'נעמט עס ארויס בעל כרחו. זאגט דער רבי, ניין, דער גאנצער ענין פון דעם ענין פון לשמי איז ויקחו גייט עס אויף די גזברים, נישט אויף דעם וואס ס'גיט עס. אות חי"ת, ווי געזאגט פריער טוט דער רבי עס מסביר זיין די זעלבע שאלה ענטפערן אין פנימיות הענינים אין אסאך א העכערן אופן, מען דארף נאך אבער פארשטיין בפנימיות הענינים, וויבאלד אז די תרומה מחצית השקל קען זיין אויך בעל כרחו פון דעם נותן, יא, אזוי האבן אזוי ערשט נאר גערעדט אז דער ענין פון מחצית השקל אויף די קרבנות, קרבנות ציבור, קען זיין קען זיין בעל כרחו, הייסט עס דאך אז ביי דער תרומה זענען נישט נוגע קיינע כוונות, נישט ווי ביי די תרומה למלאכת המשכן וואס ס'ווערט געגעבן בנדיבות הלב, אזוי שטייט קלאר, כל איש אשר ידבנו ליבו, ביז מען האט געברענגט אזויפיל אז משה רבינו האט געדארפט ארויסגעבן א קול, הערט אויף, מען דארף שוין נישט. וואס איז דא יא נוגע? ס'איז בלויז נוגע אז ס'זאל אנקומען צו הקדש, אז דער מחצית השקל דארף אנקומען, צו ער וויל, צו ער וויל נישט, אפילו בעל כרחו נעמט מען עס פון אים. היינט פארוואס דארף מען דערביי דעם לשמי פון די גזברים וואס נעמען די תרומות? וואס פעלט אויס דער ענין פון לשמי די פון די גזברים וואס נעמען די תרומות? אויב איך זאג אז דער גאנצער ענין פון דא איז אז דער מענטש וואס גיבט אויס דארף נישט האבן קיין כוונה, איך קען עס נעמען ביי אים בעל כרחו, וואס ארט מיר אז ס'וועט אנקומען אן דעם לשמי פון די גזברים? זאגט דער רבי בפשטות יש לומר אז דאס איז על דרך מאמר רז"ל אלס פרנס אל יטיל אימה על הציבור שלא לשם שמים, א פרנס וואס מ'האט אים ממנה געווען א פרנס על הציבור, זאל ער נישט מטיל זיין אימה, די גמרא אין ראש השנה זאגט אז ער זאל נישט מטיל זיין אימה אויפן ציבור וואס איז שלא לשם שמים, וואס מיינט דאס? וויבאלד אז זייער ארבעט איז נעמען ביי די אידן די תרומות אפילו בעל כרחך, איז דערביי במיוחד וויכטיג אז עס זאל זיך ביי זיי נישט אריינמישן קיין שום פניה. וואס מיינט דאס? עס מיינט לכאורה בפשטות ווי איך פארשטיי מיינט דאס, וואס מיינט אז אז אז ביי די תרומות אז נעמען עס בעל כרחך, אז טאמער האט ער איינעם וואס ער וואס ער גלייכט אים נישט אזוי שטארק ער האט אים נישט אזוי ליב, וועט ער אים קוועטשן מער, וועט ער אים וועט ער גיין נעמען ביי א צווייטן און וועט אים זאגן גיי גיב אפ וועט נעמען ביי ער קען נעמען ביי איינעם וואס ער האט אים פיינט און זאגן דו מוזט אים גיין אפגעבן וואס איך האב גענומען ביי יענעם, דעם מחצית השקל פאר דיר, ס'קען זיך דא אריינמישן אייגענע נגיעות, דאס איז נישט גוט. ממילא איז דערביי מיוחד וויכטיג אז עס זאל זיך ביי זיי נישט אריינמישן קיין שום פניה, דארף מען דעריבער באווארענען זייער לקיחה אז עס זאל זיין לשמי, פאר דעם אויבערשטנ'ס וועגן, וויבאלד אז מען רעדט דאך אז די גזברים גייען עס נעמען בעל כרחך, דערפאר דארף מען יא אנקומען צו דעם לשמי, אבער ביי זיי זאל עס זיין לשמי אז זיי זאלן נישט אז זיי זאלן נישט אריינמישן קיין אייגענע נגיעות און זאלן עס נעמען נאר לשם הקדוש ברוך הוא. זאגט דער רבי דאס דאס איז נישט אזוי גלאטיג, און און דער רבי וועט ברענגען א ענטפער על פי פנימיות העניינים. דאס איז אבער נישט גלאטיג. לפי זה איז דער ענין פון לשמי נישט נוגע צו דער לקיחה פון דער תרומה, נאר צו די גזברים. ס'האט נישט צו טון צו דעם נעמען פון די תרומה, ס'האט צו טון צו דעם גזבר, אז זיי דארף אז ביי זיי דארף זיין לשם שמים. נישט ס'האט נישט צו טון צו די תרומה, ס'האט צו טון צו אים. פון פשטות הלשון והענין איז אבער משמע אז ס'איז נוגע אין דער לקיחה פון דער תרומה אז זי זאל זיין לי לשמי, ממילא איז דאך נישט פארשטאנדיג. לויט דעם קומט אויס אז דער גאנצער ענין פארוואס דארף זיין לשמי, ווייל זיי זאלן זיך נישט אריינמישן אין זייערע זאכן, הייסט אז ס'האט צו טון מיט זיי, נישט מיט די תרומה. און ווי ס'ווייזט אויס אין פסוק ווייזט דאך אויס אז ויקחו לי תרומה אז זי זאל זיין לי לשמי אז די תרומה זאל זיין לשמי נישט דער מענטש וואס ער נעמט עס זאל זיין לשמי דער רבי ענטפערט אין אות ט' איז דער ביאור אין דעם די נתינת התרומה איז געווען פאר דעם משכן און די קרבנות אויף מאכן אין דעם משכן א דירה לו יתברך ועל ידו בכל העולם כולו די נתינת התרומה איז געווען אויף מאכן פארן משכן און קרבנות יא. ממילא וואס איז דאס געמאכט געווארן? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מאכן א דירה פאר דעם אייבערשטן אין דעם משכן אין דעם בית המקדש, און דורך דעם בכל העולם כולו. אין דער עשייה פון א דירה, זי זאל זיין ראויה פאר א דירת מלך, דארפן זיין צוויי עניינים. צריכים לפנות ההיכל מכל לכלוך. דער רבי ברענגט אראפ פון ליקוטי תורה פון אלטן רעבן ואחר כך לסדר שם כלים נאים אז מען גייט מאכן א דירה פאר א מלך דארף זיין צוויי זאכן ערשטנס דארף מען ארויסנעמען פון דארטן פון אלע שמוץ וואס איז דא אין דעם היכל בפרט אז מען בויט א נייע זאך איז דא אלעמאל שמוץ פון די בויערס מיט אלע סארטן זאכן און נאכדעם קען מען מסדר זיין דארטן כלים נאים אז ס'זאל ווערן א היכל המלך. וואס אין עבודת השם מיינט דאס, דער אלטער רבי זאגט זיינע דאס די צוויי עניינים, ס'דארף זיין סור מרע ועשה טוב, אזוי מאכט מען א דירה פאר דעם אייבערשטן. דער חילוק צווישן זיי איז, וואס דער חילוק? די עבודה פון סור מרע איז נאר א הכנה והקדמה צו עשיית הדירה, דער סור מרע, ארויסנעמען די שמוץ, איז נישט קיין חלק פון די דירה, ס'איז נאר א ענין פון א הכנה אז מ'זאל קענען מאכן די דירה. די עשיית הדירה בפועל, די המשכת אלוקות אין דברים גשמיים, זיי זאלן ווערן א דירה פאר דעם אויבערשטן, דאס איז דורך ועשה טוב. די זעלבע זאך איז אויכעט ווי מאכן א דירה פאר דעם אויבערשטן, איז סור מרע איז א הכנה, נאכדעם קען זיין די עשיית הדירה בפועל קומט פון עשה טוב. און דעריבער, וויבאלד ס'איז דא צוויי עניינים אין דעם ענין פון מאכן א דירה פארן אייבערשטן, און דער ענין פון די קרבנות וואס מען גיט אים געלט אין מחצית השקל איז פאר די פאר די קרבנות צו מאכן א דירה פאר דעם אייבערשטן, ווי מאכט מען די דירה? און דעריבער איז דא א חילוק צווישן דעם אופן העבודה פון סור מרע ועשה טוב, כמבואר אין חסידות, ס'איז דא א גרויסער חילוק פון פון פון סור מרע און עשה טוב, דער רבי ברענגט אראפ פון א מאמר פון פריערדיגן רעבן אין דיבור המתחיל ויקחו לי אין תש"ח, פרק ג' ואילך, זאגט דער רבי אזוי, אין דער עבודה פון סור מרע איז נוגע בעיקר דער בפועל, ס'איז נישט אזוי נוגע אין וואס פאר אן אופן ער פועל'ט ביי זיך ניט צו עובר זיין אויף רצון העליון, אפילו אויב ער טוט עס לגרמי, אדער מיראת העונש וכיוצא בזה. אין סור מרע איז מיר נישט נוגע וואס זיין כוונה איז, ס'קען זיין זיין כוונה ער האט פשוט מער יראת העונש, לכאורה איז דאך עס נישט ער האט נישט מורא פאר'ן אייבערשטן, ס'נישט קיין יראת הרוממות, נישט קיין יראה פונעם אייבערשטן, ס'איז דאך נאר יראת העונש, ער האט מורא פאר גיהנום. פון דעסוועגן איז נישט קיין חילוק, מען דארף צו קענען צו קענען זיך באווארענען אז מען זאל נישט דורכפאלן אין סור מרע, טו עס אויף וועלכן אופן עס זאל נישט זיין, דאס איז אלץ ביי סור מרע, מה שאין כן ביי ועשה טוב איז וויכטיג אז דאס זאל זיין לשמה, ער זאל עס טון מיטן שלימות'דיגער כוונה פאר דעם אויבערשטן, נישט צוליב זיך, וויבאלד אז דורך דעם איז ער ממשיך אלוקות למטה, מיט דעם עשה טוב מאכט ער דאך א דירה, יעמאלט מאכט ער די דירה, ער מאכט א דירה לא יתברך בתחתונים, דארף די מעשה זיין ווי עס דארף זיין, עס זאל עס זאל אין דעם שורה זיין אלוקות, ובמילא טאר זיך אין דעם נישט אריינמישן קיין פניה חס ושלום. איז זייער פארשטאנדיג ווען רעדט וועגן סור מרע, טו עס ווי דאס איז. אביסל אביסל זיין סור מרע, עס קומט צו עשה טוב וואס דאס איז מאכן די דירה פאר דעם אייבערשטן, איז די מעשה זאל זיין געמאכט ווי ווי ס'זאל זיין אין א אופן אז ס'זאל קענען שורה זיין אין דעם אלוקות, ווי איז דאס? אן קיין פניה. און דעריבער זאגט מען אויך, דעריבער זאגט די גמרא אין פסחים לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, אז אלעמאל זאל מען לערנען תורה, זאל ער אנהייבן מיט שלא לשמה, פארוואס? ווייל שמתוך של שמה, שלא לשמה וועט קומען לשמה. אז דער טעם וואס עס דארף זיין דער עסק אפילו שלא לשמה, איז נישט ווייל אויך די עבודה איז מספיק, ווייל די המעשה הוא העיקר, וועט ער זאגן אז דערפאר איז לעולם יעסוק אדם אף על פי שלא לשמה, ניין, נאר ווייל ער וועט על ידי זה סוף סוף קומען צום מכוון ותכלית עבודה לשמה, וואס דעמאלט ווערט די שלימות הדירה בתחתונים. איז טאקע די עבודה פון שלא לשמה איז טאקע נישט דער עיקר, ס'איז נישט מספיק וואס איז דער אויפטו פון די גמרא זאגט אף על פי שלא לשמה, ווייל דורך דעם וועט ער טאקע צוקומען צו לשמה, יעמאלט וועט דאס זיין לשמה, ער וועט לערנען ווי ער טוט די מעשה לערנען תורה און טוט די מצוות ווייל דער אייבישטער הייסט און ער טוט עס טאקע לשמה פון הקדוש ברוך הוא, יעמאלט ווערט א דירה לו יתברך בתחתונים. אות י'. כשם ווי דאס איז אין עבודת האדם על דרך זה איז דאס אויך אין ענייני הבריאה וואס פון זיי מאכט מען דעם משכן לו יתברך אז אין דערויף זיינען דא די ביידע עניינים די זעלבע זאך וואס דא אין עבודת האדם ווי געזאגט פריער אז דא דער סור מרע קען ווערן געמאכט אן כוונה אבי ער גיט זיך אכטונג ער טוט נישט קיין שלעכטס מה שאין כן און אפילו ער טוט עס ווי געזאגט פריער לגרמיה מיראת העונש יראת הגיהנום און דא בשעת ס'קומט צו די עבודה פון עשה טוב איז אינגאנצן אנדער סארט ענין דאס דארף ווערן געמאכט דאס דארף ווערן געמאכט ממש בשלימות, און ס'דארף זיין געמאכט לשמה. די זעלבע זאך איז אויך אין אין עניני הבריאה, אין עניני הבריאה זעט מען די זעלבע זאך, וואו זעט מען עס? א', דער סו, דאס ארויסגיין פון רשות פון וועלט וואס געפינט זיך תחת ממשלת קליפת נוגה בדוגמת ענין פון סור מרע, ס'דא אין וועלט אויכעט אזוי, דארף ארויסגיין פון רשות פון וועלט וואס געפינט זיך, ס'דא דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תניא ס'דא דעם פון קליפת נוגה וואס האט אין זיך אויכעט, נוגה מלשון אור, ס'האט אין זיך אויכעט קדושה אבער מ'דארף עס אוועקנעמען פון נוגה און אריינברענגען אינגאנצן אין קדושה, דאס איז די זעלבע זאך ווי דעם ענין פון סור מרע, אוועקנעמען פון דעם רע, ב', דאס אריינגיין אין רשותו של הקדוש ברוך הוא עס ווערט הקדש. ועל ידי זה א מקום משכן פאר דעם אויבערשטן דוגמת ענין ועשה טוב, איז אין די זעלבע זאך איז דא אויכעט אינעם ענין פון וועלט, און דער רבי וועט דאס גיין ערשט אויסנוצן אויף דעם ענין פון די שקלים וואס מען האט געגעבן צו די גזברין, דעם זעלבן ענין אז אין דעם איז דא ביידע עניינים, אין דעם איז דא דער ענין פון סור מרע, אוועקנעמען פון די וועלט, אוועקנעמען פון קליפת נוגה, אריינברענגען, דערנאך איז דא דער צווייטער חלק עס אריינברענגען אין קדושה, ס'ווערט אין רשות פונעם אייבערשטן, ס'ווערט הקדש, ווי דער רבי איז מסביר אינעווייניג, און על פי זה. איז מובן אז כאטש ממשכנין על השקלים, די נתינה איז בעל כרחו של הנותן, דא גייט דער רבי מסביר, מ'האבן געזאגט פריער אין פנימיות ענינים, ווי קען עס זיין אז אז דער אז דער גזבר נעמט עס, ער נעמט עס, און ביי אים דארף זיין דער ענין פון לשם שמים און נישט אין די תרומה וואס איז לשם שמים, מיט דעם דעם חלק גייט עס דער רבי פארענטפערן. און על פי זה איז מובן, לויט דעם ווי מען האט גערעדט אז ס'איז דער ענין פון סור מרע וואס מען טוט עס אויף ווי ס'זאל נישט זיין, עשה טוב מוז זיין ענין לשמה, די זעלבע זאך איז אויכעט דא אין דעם ענין פון די פון פון אין די וועלט, אז מען נעמט די דעם ענין פון סור, מען נעמט עס ארויס פון חלק פון פון קליפת נוגה, דערנאך נאר דער אריינברענגען אין רשות פון דעם אייבערשטן, איז על פי זה מובן אז כאטש ממשכנין על השקלים, די נתינה איז בעל כרחו של הנותן, ווייל אין דעם ענין פון סור מרע מוז נישט זיין קיין כוונה לשמה, עס איז בעיקר נוגע דער בפועל צונעמען פון ממשלת קליפת נוגה. געוואלדיג! בשעת מען רעדט וועגן דעם ענין אז מען דארף ארויסנעמען פון דעם אידן, מען דארף עס ארויסנעמען פון עולם הזה, מען דארף עס ארויסנעמען פון דעם חלק פון קליפת נוגה, מען דארף נעמען די שקלים און ברענגען צו דעם אייבערשטן און מאכן פון דעם קרבנות, מאכן פון דעם א משכן, מאכן פון דעם אדנים מיט די אלע זאכן, איז אין דעם. קען עס זיין אפילו בעל כרחך, פארוואס ווי גערעדט פריערט, אין סור מרע איז מיר נישט קיין חילוק ווי אזוי, סור מרע איז טו עס ווי אזוי דו ווילסט, אבי ס'זאל זיין סור מרע. איז אבער די לקיחה שעל ידי הגזבר וואס דורך דעם גייט דאס אריין אין רשות ההקדש דארף זיין לשמי, די לקיחה וואס זיי נעמען דאס דארף שוין זיין אין א אופן פון לשמי, איז געוואלדיג פארענטפערט. דעם ענין וואס רשי האט געזאגט אז לי לשמי און דער לי לשמי האט דער רבי יעצט מחדש געווען אז דאס גייט אויף די גזברים עס גייט גארנישט אויף זיי און זייער געשמאק אין פנימיות העניינים אז בשעת עס רעדט זיך וועגן וועגן וועגן וועגן ארויסנעמען פון רשות הקליפה מיינט עס דער ענין פון סור מרע איז מיר נישט קיין חילוק אפילו עס איז בעל כרחך די גזברים קענען אים נויטן און עס נעמען ביי אים און פון דעסטוועגן איז ביי די גזברים וואס זיי ברענגען עס אריין אין רשות הקדושה ביי זיי דארף עס זיין דער ענין פון לשמי.

איז איך איז איז מבואר אין דעם ענין פון הפרשה און הרמה והגבהה ווי געלערנט פריערט אז דאס זענען די טייטשן פון תרומה הפרשה וואס מיינט כפשוטו אז עס ווערט אפגעטיילט פון אן אנדער חלק מיט וואס דאס איז געווען מעורב פשוטו הפרשה מיינט אז מ'איז מפריש ס'גייט אוועק כ'געהאט א א גאנצן פעקל מיט גאלד אבער כ'האב אראפגענומען א גרויסן חלק פון דעם כ'האב אוועקגעגעבן דעם אייבערשטן ווייזט אויף ס'ווייזט אויף דער פרישה פון עניני חול, איך נעם און איך בין מפריש א חלק פון חול, ווייזט עס אויף דעם ענין פון סור, און אזוי איז עס אויך בשייכות לאדם אז דאס ווערט מופרש פון זיין רשות, ס'גייט אוועק פון זיין רשות, און דער פירוש פון הרמה והגבהה מיינט כנל, אז דאס ווערט אויפגעהויבן און גייט אריין אין רשות ההקדש, געוואלדיג די שייכות פון די צוויי פירושים אויף תרומה, הפרשה און הרמה והגבהה, איז גייט דאס גלייך צוזאמען מיט דעם ענין פון דעם ענין פון סור מרע, מאכן א דירה פאר דעם פאר דעם אייבערשטן איז קודם דארף זיין סור מרע, קוק איך נישט ווי אזוי איך טו עס, אפילו ל אפילו לגרמיה אפילו יראת העונש, בשעת ס'קומט צו עשה טוב איז די בעסטע זאך אז מען טוט עס, איז דאס פארן אייבערשטן, דער רבי ברענגט א ראי' פון די גמרא, לעולם יעסוק אדם אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה איז דער שלא לשמה נישט דער נישט דער תכלית, פארוואס גיב איך אים מאכן שלא לשמה ווייל דורכדעם וועט קומען לשמה. זעלבע זאך איז אויכעט אין דעם ענין פון די וועלט, ווי איך בין מברר, ווען איך נעם די שקלים און איך נעם עס ארויס, איז איין וועג ארויסנעמען פון קליפת נוגה דער ענין פון סור, דערנאך דער ענין פון עשה טוב ווי די גזברים נעמען עס און זיי ברענגען עס אריין אין קדושה, איז דערפאר קען זיין דער ענין פון נעמען קען זיין אפילו פון בעל כרחו, און ס'איז נישט קיין סתירה צו דעם ענין פון לשמי, ווייל בעל כרחו מיינט ארויסנעמען פון די קליפת נוגה איז אפילו טוט אונז אפילו בעל כרחו און אפילו ס'איז לא לשמו, בשעת ס'קומט אבער צו די גזברים ווי זיי נעמען עס מוז עס זיין לשמו, און דאס זעט מען מפורש אין די הפרשה, און הרמה והגבהה די צוויי טייטשן פון תרומה, הפרשה מיינט אז ס'גייט ארויס פון דעם ענין פון חול, און דער ענין פון הרמה והגבהה אז ס'גייט אריין אין דעם אייבערשטן א רוחניות'דיגער העלאה הרמה והגבהה ווי גערעדט פריערט, און דאס איז רש"י מרמז מיטן שרייבן לי לשמי נאכן מעתיק זיין ויקחו לי תרומה, פאר זיין פירוש תרומה הפרשה. רש"י טייטשט אפ דעם לי לשמי ווי גערעדט פריערט, פאר פאר ער טייטשט אויס דעם ווארט פון תרומה. פאר זיין פירוש תרומה הפרשה, ומובן אז פאר זיין פירוש תרומה הפרשה טייטשט מען תרומה כפשוטו ממש לשון הרמה. פאר רש"י גיט אונז דעם דעם דעם יסוד

אין דעם ענין הרמה אין דער כניסה לרשות הקודש, און ניט אַזוי אין דעם ענין פון הפרשה פון רשות הדיוט. איז פריערט שרייבט רש"י דעם ענין פון ויקחו לי תרומה, און ער זאָגט אַז ס'רעדט זיך לי לשמי, און יעמאָלט קען מען טייטשן תרומה אַז ס'מיינט הרמה והגבהה, און דאָרטן דאַרף זיין דער ענין פון לי לשמי,

דער ערשטער ויקחו ווי זיי ווי זיי נעמען עס פון דעם פון דעם פון די אידן איז דאס טאקע בעל כרחו ווייל ס'רעדט זיך וועגן דעם ענין פון ארויסנעמען פון די קליפות יעמאלט קען נאר זיין דער ענין פון אויף אזא סארט אופן אות י"ב די הוראה דערפון אין עבודת השם בשעת א איד גייט באווירקן א צווייטן אידן אים מקרב צו זיין צו תורה ומצוות א איד גייט מקרב זיין א צווייטן אידן צו תורה ומצוות ער גייט מקיים זיין די מצוה פון הוכח תוכיח את עמיתך וואס שטייט אין פרשת קדושים. קען ער דערביי זיך טראכטן, א מענטש קען מאכן ביי זיך אזא חשבון, בישלמא ווען עס רעדט זיך וועגן זיין אייגענעם קיום התורה און מצוות, איז וויכטיג אז זיין עבודת השם זאל זיין כדבעי לשמה, ווען עס רעדט זיך וועגן זיך, ווען ער גייט מקרב זיין איינעם מאכט ער זיך אזא חשבון, ווען עס רעדט זיך וועגן זיך, זיין קיום תורה און מצוות, דארף טאקע זיין לשמה און כדבעי, בשעת עס רעדט זיך אבער וועגן פועל זיין אויף א צווייטן, איז דאך נוגע בעיקר דער בפועל, אז יענער זאל אנהייבן לייגן תפילין, זיך אפהאלטן פון אן עבירה וכיוצא בזה, אבער דער אופן ווי ער פועל'ט דאס אויף יענעם איז לכאורה נישט אזוי נוגע, ווי איך קען עס פועל'ן אויפן צווייטן איז נישט נוגע, קען זיך אין זיין תוכחה אריינמישן א הרגש פון היפך פון אהבת ישראל. וואס הייסט זיך אריינמישן א הרגש פון היפך אהבת ישראל? אדער על כל פנים בדקות דער הרגש אז ער איז דער מוכיח, ער איז שענער פארן צווייטן אזוי ווייטער, דאס איז שוין נישט גוט. אז די מינוט וואס ער מישט אריין זיין אייגענעם רצון איז נישט גוט, זיין אייגענע נגיעה איז נישט גוט, ער דארף עס מאכן אויף א אופן, פונקט ווי ער מאכט זיינעם ענין פון פון טון מצוות, דארף עס זיין אין א אופן פון לשמה, דארף ער עס מאכן ביי א צווייטן אויכעט לשמה. און דער רבי איז ממשיך, ער ווייסט טאקע אז דאס איז א חסרון אין זיין עבודת השם, אז ער אז ער האט נאך עס מישט זיך אריין זיין הרגש, און ער טראכט אז ער איז דער מוכיח, ער איז שענער ווי יענעם, ער איז יענעם מקרב, ער איז דאך נאך נישט קיין מבורר און ביי אים איז נאך דא א הרגש פון ישות, אבער וואס האט דאס צו טון מיטן צווייטן? הע, פיין, איך האב א פראבלעם מיט זיך וואס איך בין נאך נישט מבורר, און איך פיל אז איך בין דער אז איך בין דער מוכיח, און איך בין דער וואס איך מאך יענעם מאך יענעם לייגן תפילין, און איך בין שענער פארן צווייטן, לגבי דעם צווייטן דאך עס נישט קיין חילוק, פארוואס? ווייל קבל האמת ממי שאמרו. דער דער רמב"ם זאגט דאך קבל את האמת ממי שאמרו, בפרט בנוגע לסור מרע איז דאך זיכער נישט נוגע די כוונה כנ"ל, ווי גערעדט פריערט אז אין סור מרע איז זיכער נישט נוגע די כוונה, איז דאך דא אויכעט ווען אפילו ווען ווען ער רעדט וועגן א צווייטן קען ער איז איז ביי סור מרע זיכער, און אפילו ביי עשה טוב קען ער עס טון מיט די נגיעה. אויף דעם קומט די הוראה אז ס'איז נישט נישט אזוי ס'קען נישט זיין אזוי, און אט דער חשבון איז נאר אז אט דער חשבון איז נאר פארן צווייטן, די חשבון וואס דו ווילסט מאכן קען דער צווייטער מאכן אויף זיך, נישט דו. ער דארף וועלן אנטלויפן פון רע אויף וועלכן וועג ס'זאל נאר זיין. אנטלויפן פון רע אויף וואס א אופן ס'זאל נישט זיין איז דער צווייטער דארף עס טון, נישט דו. דער אבער וואס גייט פועל'ן על זולתו, איז אויך ווען עס האנדלט זיך וועגן סור מרע דארף ער עס טון לשמה. דער רבי ברענגט דא א געוואלדיגן געשמאקן ווארט. ווען ס'רעדט זיך וועגן יענעם און ער דארף ארויסגיין פון רע אליין, דארף ער עס טון אויף יעדן סארט אופן ווי ער וויל. בשעת אבער ס'רעדט זיך אז איך גיי מקרב זיין א צווייטן, אז יענער גייט מקרב זיין א צווייטן אידן, איז ביי דיר דאס אלעמאל א ענין פון עשה טוב, געוואלדיג, דארף ער עס טון לשמה, פארוואס? ווי איך האב גערעדט פריערט אז ווען ס'קומט צו עשה טוב דארף זיין לשמה, ווען דו גייסט זאגן יענעם ער זאל נישט טון קיין עבירה, דו גייסט זאגן יענעם ער זאל טון א מצוה, איז דאס א אופן פון עשה טוב, ס'איז נישט קיין ענין פון סור מרע, דו טוסט דיין מצוה פון הוכח תוכיח. ווייל זיין פעולה אויף א צווייטן איז ביי אים אלעמאל אן ענין פון ועשה טוב, אן ענין חיובי וואס יעמאלט מוז עס זיין, דארף עס זיין לשמה, בפרט נאך אז מ'זעט אז ווען עס פעלט ביי אים דער ריינער לשמה, דער רבי לייגט נאך צו, בשעת אז מ'וועט זען אז ס'איז נישט געמאכט געווארן לשמה, יענער וועט עס פילן, עס מישט זיך אריין אן אייגענע פני' וכיוצא בזה, דעמאלט פעלט ניט נאר אין זיין עבודה, נאר עס פעלט אויך אין דער פעולה כדבעי אויפן צווייטן. במילא איז דא ביידע זאכן, ערשטנס אז ביי דיר יעדן מאל וואס דו גייסט א צווייטן איז דאס א ענין פון עשה טוב, מוז דאס זיין מיט לשמה אן אריינמישן אייגענע זאכן, און מען זעט בפועל ווען מען מישט אריין אייגענע פניות ארבעט דאס נישט. און דעריבער איז אל יטיל אימה על הציבור שלא לשם שמים, אויך בנוגע צו הזהירות אין סור מרע וכיוצא בזה. אפילו ווען ער גייט מקרב זיין יענעם אויף סור מרע, זאל זיין אן יטיל אימה על הציבור, ס'זאל נישט זיין קיין יטיל אימה שלא לשם שמים, ס'זאל נישט זיין שלא לשם שמים, מען מוז עס מאכן לשם שמים און אויף א געזונטן שיינעם פיינעם אופן, ווייל וויבאלד ס'איז אין דעם אריינגעמישט א הרגש שופרי, וועט זיך דורך דעם נישט אויפטון דער מכוון כדבעי, און אז מען גייט יענעם מוכיח זיין, דארף עס זיין דווקא אין א אופן פון אל יטיל אימה על הציבור שלא לשם שמים. בשעת אבער ער טוט זיין עבודה לשמי, ווי רש י זאגט לי לשמי, אפילו ווען דאס איז בעל כרחו, ער קען עס טון טאקע בעל כרחו, קען זיין וויבאלד מ'דארף טון בעל כרחו, אבער בשעת ער טוט עס לשמי, פארבונדן מיט א פעולה של כפייה, ס'איז טאקע בעל כרחו, ווי ס'שטייט די לשון מעשין על הצדקה וכיוצא בזה, אז מ'קען נייטן אויף געבן אויף צדקה, איז שכרו, ברענגט דער רבי אראפ דעם לשון פונעם רמב ם אין הלכות מתנות עניים, שכרו גדול משכר הנותן. דער וואס איז מעשה וואס מאכט יענעם געבן צדקה איז שכרו גדול משכר הנותן שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום און ועל גבאי צדקה וכיוצא בהם אומר ומצדיקי הרבים ככוכבים ווי דער רמב ם זאגט און גדולה צדקה כולל גם צדקה זו היינו אויף רוחניות צדקה אויף מקרב זיין א אידן צו אידישקייט שמקרבת את הגאולה.

און די אנדערע שאלות איז דער רבי מסביר און מחדש א חידוש נפלא וואס רשי האט דא געמיינט און ווי רשי שטימט אין יעדן ווארט וואס ער האט געזאגט. שפעטער ברענגט דער רבי אראפ א ענין פון די דברים מופלאים ווי מען זעט אין רשי אין פשוטו של מקרא ווי ער אז ער האלט נישט ווי דעם פסק דין פון אז ער נעמט נישט אן דעם פסק דין פון דעם רמב ם ווי מ'עט זען שפעטער אינעווייניג. און נאכדעם ברענגט דער רבי אראפ פון יינה של תורה א לימוד וואס מען קען זיך אפלערנען א געוואלדיגן לימוד וואס מען קען זיך אפלערנען פון די פון די פון די פרשה. ביים ציווי ועשית את מעיל האפוד וגומר, שטייט אין היינטיגע פרשה אז דער אויבערשטער האט אנגעזאגט אז מען זאל מאכן א מעיל האפוד פאר דעם כהן גדול, זאגט דער פסוק, שפה יהיה לפיו סביב מעשה אורג כפי תחרא כפי תחרא יהיה לו לא יקרע, בשעת מען מאכט דעם בשעת מען מאכט דעם מעיל איז דארף מען עס מאכן מיט א. א טאפלטן וואו מען טוט אן און מען טוט אויס וואו דער קאפ גייט אריין אויבן פון דעם מעיל דארף מען איינבייגן אביסל און מען דארף עס פארנעיען מעשה אורג נישט קיין מעשה מחט פארוואס און כפי תחרא אזוי ווי ס'גייט די שריון א שריון גייט איינגעבויגן צום סוף אום ס'זאל זיין שטארקער דארטן די זעלבע זאך איז דא אויכעט אז ס'וועט זיין נישט איינגעבויגן קען זיך עס דאך צורייסן ממילא זאגט די תורה אז מען דארף עס איינבייגן און גלייך נאכדעם שטייט אין פסוק לא יקרע ס'זאל זיך נישט צורייסן, שטעלט זיך רשי אויף די ווערטער לא יקרע און איז מפרש, כדי שלא יקרע, פארוואס דארף מען מאכן דעם שפה, פארוואס דארף מען עס איינבייגן און צונעיען, ווייל אז ס'וועט נישט זיין צוגענעיט וועט זיך עס צורייסן, כדי שלא יקרע דערפאר דארף מען עס מאכן. און דער רשי איז ממשיך והקורעו עובר בלאו וכו',

כאילו ווי ס'וואלט געשטאנען כדי שלא יקרע, רש"י זאגט אזוי, דער אייבישטער זאגט אז מ'זאל מאכן א מעיל און ס'זאל זיין שפה יהיה לפיו, פארוואס? כדי שלא יקרע, איז רש"י טייטשט אז דער לא יקרע איז נישט קיין ענין פון א ציווי, ס'איז נישט קיין ענין פון א לאו אז ס'זאל זיך נישט צורייסן, נאר ס'איז נאר א טעם אויף וואס שטייט פריערט, שטייט אז מ'זאל מאכן שפה יהיה לפיו, זאגט רש"י פארוואס? כדי שלא יקרע, כאילו ווי ס'וואלט געשטאנען אין די תורה כדי שלא יקרע. אה, היינט ווערט דאך א געוואלדיגע קשיא, ווי איז רש"י מוסיף בהמשך לזה, און נאך מיט א ו' המוסיף, והקורעו עובר בלאו, וואס לויט דעם זענען די ווערטער לא יקרע נישט א נתינת טעם אויף פריערט, נאר א ציווי ס'איז א לאו בפני עצמו, סאו קענסט דאך נישט טייטשן ביידע זאכן צוזאמען, אויב דו זאגסט מיר אז דו ברענגסט אראפ דעם פסוק לא יקרע, און דו זאגסט מיר כדי שלא יקרע דאס איז א טעם פארוואס גלייך נאכדעם זאגסטו והקורעו עובר בלאו אז דא איז דא א ציווי אויכעט אז דא איז דא א לאו אויכעט ווי קען זיין ס'איז דאך איינע אדער די אנדערע שטימט דאך נישט ס'קען נישט זיין ביידע זאכן דער רבי זאגט אז נאך שטארקער איז די תמיהה די תמיהה ווערט נאך אסאך שטארקער מ'קוקט אריין אין גמרא אין יומא די גמרא זאגט שטייט טאקע אמר רחבא אמר רב יודא רחבא האט געזאגט אין נאמען פון רב יודא המקרע בגדי כהונה לוקה אז איינער צורייסט די בגדי כהונה איז ער לוקה פארוואס שנאמר לא יקרע די גמרא איז ממשיך מתקיף לה רב אחא בר יעקב ודילמא הכי קאמר רחמנא ווער זאגט דיר אז דאס מיינט אז איינער צורייסט די בגדים אז לא יקרע מיינט א לאו אפשר קען מען גאר לערנען אז די תורה זאגט נעביד ליה שפה כי היכי דלא נקרע לאמיר מאכן א שפה אז מיט מאכן א שפה וועט זיך עס נישט צורייסן, איז דאס נישט קיין ענין פון קין לאו? פרעגט ער פרעגט ער רחבא'ן פון וואנט ווייסטו אז צו טייטשן אזוי? ענפערט די גמרא מי כתיב שלא יקרע, צו דען שטייט אין תורה שלא יקרע? ווען ס'שטייט שלא יקרע איז זייער געשמאק, שפה יהיה לפיו סביב מעשה אורג כפי תחרא יהיה לו, שלא יקרע שלא יקרע מיינט אז ס'א טעם אויף פריערט, און די גמרא ענפערט ענפערט רב אחא בר יעקב וויבאלד אז ס'שטייט נישט דא נאר ס'שטייט דער לשון לא יקרע לערן איך ארויס פון דעם אז ס'א לאו. זאגט דער רבי וואס זעט מען פון דא? דאס הייסט אז דאס טייטשן לא יקרע כי היכי דלא נקרע ווי רב ווי ווי ווי רב אחא בר יעקב וואלט געוואלט לערנען איז בסתירה צום זאגן אז ס'איז א לאו. ער האט זיך געפרעגט א שאלה, ווי קענסטו זאגן אז ס'א לאו? ס'איז דאך נישט קיין לאו. ממילא קומט דאך אויס אז ס'איז צוויי אנדערע סארטן פירושים, ווי קען רש"י ניצן ביידע פירושים אויפן זעלבן לא יקרע? און דער רבי גייט נאך ווייטער, און דערפאר געפינט מען טאקע אין מפרשי התורה, דער רבי ברענגט אראפ סיי פון דעם רס"ג דער רב סעדי' גאון על התורה, און פון ר' אברהם בן הרמב"ם, און דערנאך, און אויכעט נאך אינטערעסאנט, ער ברענגט אראפ פון תרגום אונקלוס זאגט דא, ולא יתבזע, ולא יתבזע איז אויכעט א טעם, דאס מאכן א שפה וואס זאל זיך נישט צורייסן, מה שאין כן דער תרגום יונתן בן עוזיאל זאגט לא יתבזע, ער זאגט נישט ולא, ממילא איז דא צוויי שיטות, אנדערע טייטשן אז לא יקרע איז בלויז א נתינת טעם אויף פריערט, שפה יהיה לפיו פארוואס ער זאל נישט ווערן ער זאל זיך נישט צורייסן, און אנדערע טייטשן אז ס'איז א לאו בפני עצמו, ווערט דאך דא קומט איצא קומט מען צוריק צו די שאלה איז דאך תמוה ווי איז עס רשי מצרף צוויי צוויי פארקערטע פירושים אין איין און דעם זעלבן פירוש, ווי קען עס זיין רשי זאגט עס און נאך מיט א ו' המוסיף, כדי שלא יקרע איז א טעם, און והקורעו עובר בלאו, אז ס'איז א לאו אויכעט. אות ב', דערנאך איז רשי ממשיך שזה ממנין לאווין שבתורה, וכן ולא יזח החושן וכן לא יסורו ממנו, הנאמר בבדי הארון. רשי איז ממשיך, נאך וואס ער זאגט אז והקורעו עובר בלאו, זאגט רשי אז דאס איז איינע פון די, דאס איז איינע פון די שס ה מצוות לא תעשה, אז מען טאר נישט, אז מען טאר נישט רייסן דעם מעיל, און די זעלבע זאך געפינען מיר אויכעט לא יסורו ממנו, ווערט געפינען מיר אויכעט ביי לא יזח החושן אז די חושן דארף זיין אלעמאל צוגעהאלטן צו דעם אפוד מיט די שרשראות און ער טאר זיך נישט רוקן, און אויכעט טרעפט מען לא יסורו ממנו ביי די בדי הארון ווי מיר האבן געלערנט יענע וואך אין אין פרשת תרומה אז די בדי הארון טארן קיינמאל נישט ארויסקומען. אין פשטות קומט אויס אז מיט דער הוספה שזה ממנין לאווין שבתורה וואס דארף רשי אויס ברענגען? זאגט דער רבי אז אין פשטות קומט אויס אז רשי ברענגט דאס איז רשי אויסן רשי וויל צו ברענגען א ראיה אז לא יקרע איז א לאו כאטש די משמעות הכתוב איז ווי רש י טייטשט בתחילת פירושו כדי שלא יקרע. רש י האט געזאגט דאך כדי שלא יקרע, מיינט עס אז ס'איז א טעם אויף פריערט. דערנאך זאגט רש י והקורעו עובר בלאו, זאגט ער דאך א נייע זאך און ווי געזאגט פריערט ס'איז גאר א סתירה צו דעם פריערדיגן פירוש. ברענגט רש י בפשטות ברענגט ער זיך א ראיה פון דארטן אז דארטן שטייט דאך לא יסורו ממנו און ס'איז א לאו, און סיי ביי דעם בדי הארון און סיי ביי און סיי ביי דעם חושן איז קען מען דאך איז זאגט רש י אז דא איז אויך די זעלבע זאך אויף דעם ברענגט ער אויס צו צו זיך ברענגען א ראיה צו זיך איז אבער נישט מובן רש י'ס פירוש איז דאך מיוסד אויף פשוטו של מקרא איז פון וואנעט נעמט רש י פון פשטות הכתובים אז לא יקרע איז ממנין לאווין שבתורה פון וואנט נעמט רשי אין פשוטו של מקרא אז מען לערנט דעם פסוק ועשית את מעיל האפוד און ס'שטייט דארטן לא יקרע פון וואנט ווייסטו אז ס'גייט אריין אין מנין אז ס'איז פון מנין הלאווין שבתורה? אמת טאקע אז דער ענין פון מנין המצוות בכלל ווערט שוין געבראכט אין פירוש רשי על התורה, דער קינד ווייסט שוין פון דעם, רשי האט שוין געברענגט אפאר מאל וועגן דעם ענין פון די פון תריג מצוות, די ערשטלעך זעט מען אין פרשת וישלח, שטייט דארטן עם לבן גרתי זאגט רשי ותריג מצוות שמרתי, ווייסן מיר שוין אז ס'איז דא א ענין פון תריג מצוות. במילא האט עס אן ארט אין פשוטו של מקרא אז דער לא יקרע איז א חלק פון די פון די דרײַ הונדערט און פֿינף און זעכציק לאווין, אבער ס'איז לכאורה נישטא קיין הכרח אין פשטות הכתובים אז דער לאו, לוי קוריאה, גייט אריין אין דעם מנין, פון וואנט נעמט דאס רש י אז דער לא יקרע גייט אריין אין מנין פון די לאווין? אות ג. נאך מער נישט פארשטאנדיג איז דער סיום פון פירוש רש י, וכן ולא יזח החושן וכן לא יסורו ממנו הנאמר בבדי הארון. מפרשים ווילן זאגן וואס וויל רש י דא מיט דעם, אז מיטן אראפברענגען די צוויי פסוקים איז רש י אויסן צו ברענגען א דוגמא לפירושו אז לא יקרע איז סיי א לאו בפני עצמו און סיי א נתינת טעם כדי שלא יקרע. די מפרשים ווילן איינטייטשן אז פארוואס ברענגט רש י אראפ דעם סוף דעם ענין פון לא יזח החושן ולא יסורו ממנו פון די בדים, ווייל ער וויל זאגן אז ברענגען א דוגמא צו זיין פירוש. אז לא יקרע איז סיי ס'איז א לאו און סיי ס'איז א נתינת טעם כדי שלא יקרע, פארוואס זאלסטו מאכן א שפה ווייל ס'זאל זיך נישט צורייסן, און פון צווייטן זייט איז דאס אויכעט דער לא יקרע אויכעט א לאו. ווארום אויך אין יענע פסוקים, רש י ברענגט דאס די צוויי פסוקים ווייל אין יענע צוויי פסוקים איז דער פירוש הפשוט איז ולא יזח און לא יסורו כדי שלא יזח, יא מען זאל אריינלייגן גוט די בדים אז ס'זאל זיך נישט רוקן, זעלבע זאך אויכעט ולא יזח מען זאל עס צובינדן מיט די שרשראות ס'זאל זיך נישט רוקן, כדי שלא יסורו, און דאך זענען זיי לאווין בפני עצמו און ווערן אריינגערעכנט אין מנין הלאווין, איז די מפרשים טענה'ן אז רשי ברענגט דאס זיך פאר זיך פאר א ראיה אז דער לא יקרע קען מיינען אויכעט א טעם אויף פריערט כדי שלא יקרע, דער אייבישטער הייסט מאכן א שפה ווייל ס'זאל זיך נישט צורייסן, און פון צווייטן זייט איז די ווערטער לא יקרע אויכעט

און ביי דעם בדי הארון אז ס'איז אויכעט ממנין לאווין שבתורה. זאגט דער רבי נוסף צו די שאלה האב איך נאך א שאלה, אויף די פסוקים ולא יזח און לא יסורו שטעלט זיך נישט רשי צו אויסטייטשן אז זיי זיינען א נתינת טעם און א לאו בפני עצמו, בשעת מען לערנט די פסוקים אין די פריערדיגע אין איין פסוק איז אין די פריערדיגע פרשה און איין פסוק איז אין די פרשה זאגט רשי גארנישט דארטן, רשי טייטשט נישט אויס דארטן אז ס'גייט אריין אויכעט א נתינת טעם כדי שלא יזח און כדי שלא יסורו, רשי זאגט גארנישט און ס'איז אויכעט א לאו. דווקא דא ביי ועשית את מעיל וואס ס'שטייט דא לשון לא יקרע, ברענגט רשי אראפ ביידע זאכן אז ס'איז סיי א טעם אויף פריערט פארוואס זאל מען מאכן די שפה, און אויכעט אז ס'א לאו אז מ'טאר עס נישט צורייסן, נישט נאר אז ס'זאל זיך נישט צורייסן אליין ווען ער טוט אן דעם בגד און ער טוט עס אויס, נאר מ'טאר עס נישט צורייסן אויכעט. פרעגט דער רבי א געוואלדיגע א געוואלדיגע קשיא. איז ממה נפשך, אויב ס'איז דא א שוועריקייט אין טייטשן לא יקרע סיי אלס א טעם און סיי אלס א לאו, אויב איך קען נישט זאגן אז אינעם זעלבן ווארט לא יקרע גייט אריין ביידע זאכן, האט דאך רש י געדארפט זיך אפשטעלן אויף לא יסורו און ולא יזח וואס שטייען פריערט אין חומש. די מפרשים זאגן אז רש י זאגט אז אזוי ווי דארטן איז דאס א לאו אזוי איז דאס דא אויכעט א לאו, ווערט דאך א שאלה אויף ביידע ערטער, און אויב דו האסט געהאט א שאלה ווי קען עס זיין אז ס'זאל זיין כדי אז ס'איז א טעם אויף פריערט און ס'איז אויכעט א איסור, איז דאך האסט עס געדארפט ברענגען דארטן, נישט דא. און אויב רש י האלט אז אין אט אז אין אט דעם פירוש איז נישטא קיין שוועריקייט, אויב רש י האלט אז ס'איז נישטא קיין שוועריקייט אין דעם אין דעם ווארט לא יקרע, אז לא יקרע מיינט ביידע זאכן סיי א טעם אויף פריערט און סיי א סיי א לאו, ואדרבה ס'איז אויף אזויפיל פשוט אז רש י דארף דאס גארנישט מפרש זיין, ווייל דער בן חמש וועט זיך אליין כאפן אויפן פירוש, פארוואס דארף רש י דאס באווארענען אין אונזער פסוק און נאך ברענגען ראיות לפירושו? איז ממה נפשך, אויב ס'איז דא א פראבלעם האט ער עס געדארפט ברענגען דארטן, אויב ס'איז נישטא קיין פראבלעם דארף ער עס דא אויך נישט ברענגען, און ער ברענגט עס דא, און ער ברענגט נאך א ראיה אויף דעם פון די אנדערע צוויי פסוקים פון פריערט. אות ד', אויף דער ערשטער שאלה וואס מ'האט געפרעגט ווי קען רשי נוצן א זאך צו זאגן אז ס'איז סיי א טעם אויף פריערט און ס'איז סיי א ענין פון א לאו, פארענטפערן מפרשים ווי געזאגט פריערט, דער שפתי חכמים ברענגט עס אראפ אין נאמען פון גור אריה, לפי פשוטו של מקרא דארף אויסקומען אז לא יקרע און אזוי אויך ולא יזח און לא יסורו, איז נישט קיין ציווי, נאר ס'איז א נתינת טעם אויף פריער. בפשטות זעט עס אויס ווי אז ס'איז א נתינת טעם אויף פריער. פארוואס זאלסט דאס, פארוואס זאלסטו צובינדן דעם חושן? ווייל ער זאל זיך נישט רוקן. איז נישט קיין ציווי, נאר א נתינת טעם אויף פריער. ער זאגט אז מען דארף מאכן שרשראות, פארוואס ווייל ס'זאל זיך נישט רוקן? די זעלבע זאך דא אויכעט, זאגט מען, פארוואס זאלסטו מאכן א שפה, ווייל ס'זאל זיך נישט צורייסן. אבער אויב דאס וואלט געמיינט בלויז א נתינת טעם, דאס דאס וואס דער שפתי חכמים זאגט, אויב דער פסוק וואלט געמיינט נאר א נתינת טעם אויף פריערט, זאלסט עס צובינדן, זאלסט אריינלייגן די די די בדים גוט, און זאלסט מאכן א שפה, ווייל ס'זאל זיך נישט כדי שלא, פרעגט ער א געוואלדיגע קשיא, האט געדארפט שטיין אין די תורה שלא יקרע, דארף שטיין שפה יהיה לפיו, מעשה אורג כפי תחרא יהיה לו, שלא יקרע. וויבאלד אז די תורה שטעלט נישט אזוי דערפון וואס עס שטייט אין די תורה לא יקרע, און אזוי אויך שטייט ביי די אנדערע צוויי שטייט ולא יזח און ס'שטייט לא יסורו, איז געדרונגען לערנט מען ארויס פון דא אז די תורה איז דערמיט מרמז א צווייטנדיגן באדייט. זייער געשמאק פארענטפערט ער די שאלה וואס די רבי האט געפרעגט, ווי קען זיין אז רש י איז זיך סותר אליין, יעצט קומט אויס אז ס'איז נישט קיין סתירה, ס'דא ביידע זאכן אין דעם, די פשטות משמעות הכתוב איז א נתינת טעם, אויף פריער, פשטות הכתוב איז שפה יהיה לפיו ש ש כאילו ווי ס'שטייט שלא יקרע, און ב' איז א ציווי לא יקרע, אז ס'איז א ציווי ס'ווערט א לאו אז מ'טאר עס נישט אז מ'טאר נישט צורייסן. עס בלייבט אבער שווער, איז דאס איז זייער פארשטאנדיג יעצט די שאלה איז אראפגעגיין, בלייבט אבער שווער כדלעיל סעיף ג' פארוואס איז רשי נישט מפרש אט דאס אלעס פריער אויף לא יסורו און ולא יזח, פארוואס האט רשי נישט אפגעשטעלט ביי ולא יסורו ולא יזח, איז דאך עס די זעלבע זאך ווי דא, פארוואס איז ער דארטן נישט מפרש און דא איז ער דווקא יא מפרש? און אויב איך פארשטיי אליין אז ס'קען זיין אין איין ווארט אין לא יקרע אדער ולא יזח אדער ולא יסורו קען זיין ביידע זאכן סיי א טעם אויף פריערט מען זאל עס צובינדן ווייל ס'זאל זיך נישט רוקן און מען טאר עס נישט רוקן האט ער עס געדארפט האט ער עס האט ער דא אויך נישט געדארפט מפרש זיין און אויב ס'איז נישט פארשטאנדיג האט ער עס דארטן געדארפט מפרש זיין. אות ה' איז דער ביאור אין דעם. על דרך הפשט דארף אויסקומען אז לא יסורו און ולא יזח זענען נישט קיין נתינת טעם, נאר בלויז א ציווי ולאו בפני עצמו. על דרך הפשט ווי מ'לערנט פשוט כפשוטו איז לא יסורו ולא יזח איז א ציווי ולאו בפני עצמו, ס'איז נישט קיין נתינת טעם אויף פריערט, ווארום, ווי געזאגט פריערט, אויב ס'איז א נתינת טעם, וואלט געדארפט שטיין שלא יסורו און שלא יזח, כקושיית הגמרא, די גמרא אליין פרעגט דאך פריערט, ווי געזאגט פריערט, ווי די גמרא האט געפרעגט ווען רב אחא בר יעקב האט געפרעגט די שאלה האט אים די גמרא געענטפערט מי כתיב שלא יקרע, איז אז ס'שטייט לא יקרע, מיינט דאס אז ס'איז נאר א ענין פון א ציווי און ס'איז נישט שלא יקרע, זאלסט נישט מאכן די שפה ס'זאל זיך נישט צורייסן, ווייל לא יקרע איז כאילו איז א ציווי. אבער די רבי מאכט דא א חילוק פון די צוויי, פון דעם חושן מיט די בדים אז דאס איז איין זאך, און אז ברענגען א חילוק אז דא איז אינגאנצן אנדער סארט זאך ווייל דא שטייט אינגאנצן אנדער סארט לשון, דערפאר ווערט רש"י'ן דא דער פראבלעם. ווי זעט מען עס? זאגט די רבי אזוי, בשעת ס'שטייט דער לשון, ס'שטייט דער לשון ולא יזח און לא יסורו איז דאס איז דאס נישט קיין נתינת טעם, פארוואס? ווייל דארטן איז נאר ס'ענין פון א ציווי, אויב ס'וואלט געווען א נתינת טעם וואלט געדארפט שטיין שלא יסורו און שלא יזח. כקושיית הגמרא ווי געזאגט פריערט, און הגם עס שטייט נישט בלשון לא תסירם אדער ולא תזיח וואס וואלט געמיינט א ציווי אויף מענטשן, ווי קענסטו אמאל זאגן אז ס'איז א ציווי, ס'שטייט דאך נישט דארטן לא תסירם אדער לא תזיח, שטייט לא יסורו און לא יזח, רעד איך דאך אויף דעם חושן און אויף די בדים, איך רעד דאך נישט צו א מענטשן, איז ווי קען זיין אז ס'איז א ציווי? דו זאלסט זי. וואס וואלט געמיינט א ציווי אויף מענטשן ווען ס'שטייט לא תסירם ולא תזיח, דו זאלסט זיך נישט, דו זאלסט זיי נישט אפטון, זאלסט נישט עס, זאלסט נישט רוקן דעם חושן און זאלסט נישט אוועקנעמען די בדים, נאר ס'שטייט לא יסורו, אז די בדים זאלן נישט אפגעטון ווערן פון די טבעות. און אזוי אויך ולא ולא יזח, ממילא ווי קענסטו מיר טייטשן, ווי קען מען זאגן אז ביי די צוויי עניינים מיינט עס א ציווי און נישט קיין טעם אויף פריערט? זאגט דער רבי מען קען עס זאגן, קען עס געטייטשט ווערן ווי א ציווי, ווי קען מען עס טייטשן ווי א ציווי? דער מענטש דארף זיך משתדל זיין אז די בדים זאלן נישט אפגעטון ווערן פון די טבעות, ועל דרך זה בלא יזח, ס'דא א ענין פון א, אז מ'דארף זיך משתדל זיין אז ס'זאל נישט זיך רוקן, און על דרך ווי דער ציווי איז אין אנהייב פסוק, שטייט דארטן קלאר, בטבעות הארון יהיו הבדים, ווען ס'רעדט זיך וועגן די, וועגן די מצוה פון עשה, נישט לא תעשה, ווען ס'רעדט זיך וועגן אז ס'דארף דארטן זיין אלעמאל, שטייט בטבעות הארון יהיו הבדים. וואס איז דאך אויכעט א ציווי, און ס'שטייט גארנישט וועגן די מענטשן אז דו זאלסט אכטונג געבן אז ס'זאל זיין דארטן, הגם דער פסוק רעדט נישט וועגן פעולת האדם, נאר וועגן די בדים, ווי ס'שטייט דער לשון בטבעות הארון יהיו הבדים, איז פארשטייט זיך אז ווי ס'שטייט בטבעות הארון יהיו הבדים, איז דאס גערעדט אז דער מענטש, אדער די כהנים, און דארפן אכטונג געבן אז ס'זאל נישט ארויסגיין. די זעלבע זאך איז קען מען זאגן דא אויכעט אזוי דאס וואס ס'שטייט. לא יסורו און ולא יזח, הגם אז ס'שטייט נישט לא תזיח, עס שטייט נישט לא תסירם א ציווי פאר מענטשן, מיינט דאס א ציווי. יעצט איז פארשטאנדיג, די צוויי זאכן זענען זייער פארשטאנדיג ביי דעם חושן און ביי דעם בדים, יעצט וועט מען קומען וואס איז דער פראבלעם דא, וואס האט געקוועטשט רשי'ן מיט דעם פסוק פון לא יקרע און דא דווקא גייט ער אריין און ער זאגט מיר אז ס'מיינט ביידע זאכן. א שינוי איז אבער אין אונזער פסוק וואו עס שטייט לא יקרע קוף קמוצה וריש צרויה, דער קוף איז מיט א קמץ און דער ריש איז מיט א צירי, עס שטייט נישט לא יקרע, עס שטייט לא יקרע, לא יקרע אין דקדוק ווערט אנגערופן א בנין נפעל, וואס מיינט א בנין נפעל? עס מיינט וואס דעמאלט מיינט דאס, אויב דאס איז א ציווי ווי דאס מיינט אז לא יקרע זאל זיך נישט צורייסן אליין און דו זאלסט עס נישט צורייסן. דאס איז א בנין נפעל, ס'שטייט נישט לא יקרע, ווען ס'שטייט לא יקרע וואלט איך געזאגט אז מען דארף מאכן דעם שפה ס'זאל זיך נישט צורייסן, ס'כאילו ווי ס'וואלט געשטאנען שלא יקרע, דער לשון שלא יקרע איז עפעס א טאפלטער לשון, ס'מיינט אז ס'טאר זיך נישט, מ'מאכט דעם שפה ס'זאל זיך נישט צורייסן, און דו טארסט עס נישט צורייסן. זאגט דער רבי, אויב אזוי, אויב דאס איז א ציווי ווי ולא יזח און לא יסורו, אויב איך וויל זאגן אז ס'איז די זעלבע זאך ווי ס'שטייט ביי לא יזח ולא יסור, דארטן שטייט נישט דער לשון לא יקרע, שטייט נאר לא יזח ולא יסורו, דארף זיין א שינוי און א הוספה מער ווי ביי זיי אין דעם ציווי לא יקרע, מיט דעם וואס ס'שטייט דער לשון לא יקרע, איז דאס מוסיף ווי געזאגט פריערט אז ס'זאל זיך נישט צורייסן און מ'זאל עס נישט צורייסן. ווי רשי טייטשט אפ אויכעט ביי כל מלאכה לא יעשה בהם, מיר האבן שוין געלערנט אין פרשת בא אז יום טוב איז כל מלאכה לא יעשה בהם, וואס זאגט רשי, וויבאלד עס שטייט דער לשון לא יעשה, ס'שטייט לא יעשה, אפילו על ידי אחרים, און וואס האט זיך ארויסגעלערנט דא, דאס הייסט אז ולא יזח און לא יסורו און נאך כמה אזהרות במשכן וכליו איז על ידי אחרים, מאכט נישט אויס. דער כהן טאר עס נישט רוקן, אבער א צווייטער וואס קומט אריין און רוקט עס, מעג מען. מה שאין כן ביי דעם ענין דא ביי דעם, ווען ס'רעדט זיך ביי דעם, ביי דעם מעיל, פשט, וויבאלד אז ס'שטייט לא יקרע, איז אנדערע טארן אויך נישט. זאגט דער רבי על דרך הפשט לייגט זיך דאס נישט. ממילא איז דא קוועטשט רשי'ן וואס איז דער שינוי דא, דארף מען אויסגעפינען וואס דער שינוי דא פון לא יקרע, וואס קומט דאס אונז צו דערציילן. דער רבי איז מסביר זייער געשמאק און זייער פשוט. דעריבער טייטשט רשי. כדי שלא יקרע, די שינוי הלשון אין פסוק דא איז א נתינת טעם, ווייל דאס איז נישט ווי ביי לא יסורו און ולא יזח, ולא יסורו און ולא יזח איז נישט קיין טעם אויף פריערט, ס'איז א לאו אז דו טארסט נישט ארויסנעמען די בדים און דו טארסט נישט רוקן דעם חושן. מה שאין כן דא, וויבאלד אז ס'איז א שינוי הלשון, קומט אויס מ'זאל זאגן אז ס'איז א טעם פארוואס האט דער אייבישטער געהייסן מאכן דעם שפה, ווייל ס'זאל זיך נישט צורייסן, ס'איז א טעם אויף פריערט. אבער ס'ווערט דאך דא א שאלה נאכדעם, וויבאלד אבער עס שטייט נישט שלא יקרע, נאר ס'שטייט לא יקרע, מוז איך צוגעבן צו דעם, איז דערפון מוכרח אז דא איז אויך דא א ציווי ולאו בפני עצמו כנזכר לעיל, סעיף ד', ממילא וויבאלד אז דא שטייט לא, שטייט נישט, ווען ס'וואלט געשטאנען שלא יקרע וואלט איך געוואוסט אז ס'איז א טעם, וויבאלד אז שטייט לא יקרע מוז איך זאגן, מוז איך זאגן ביידע זאכן, דער לשון לא יקרע ווייזט מיר אז ס'איז א טעם אויף פריערט, און וויבאלד אז ס'שטייט נישט שלא יקרע ווייזט עס מיר אויכעט אז ס'איז דא אין דעם א ענין לא יקרע אז ס'איז אויכעט א לאו. ממילא איז די שאלות וואס די רבי האט געפרעגט איז אראפגעגאנגען, וועט די רבי פרעגן אנדערע שאלות און מחדש זיין נאך זאכן אין רשי, אבער די חידוש איז א חידוש נפלא און ס'איז פארשטאנדיג יעצט די גאנצע פארשטאנדיג יעצט די גאנצע רשי, רשי הייבט אן ברענגט אראפ לא יקרע, וויבאלד אז ס'שטייט לא יקרע א דיפערענט לשון און דער לשון איז לכאורה האט עס געדארפט עפעס מוסיף זיין אז אפילו על ידי אחרים זאל מען עס נישט טון אדער עפעס און דאס קען מען נישט זאגן, מוז רשי קומען לערנט ארויס אין פשוטו של מקרא אז דאס וואס די תורה זאגט לא יקרע, מיינט אז ס'איז א טעם אויף פריערט, זאלסט מאכן א שפה כדי שלא יקרע, איי ס'שטייט דאך נישט, ס'שטייט דאך נישט אין חומש שלא, זאגט רשי דערפאר קומט אויס מיר לערנען אויכעט אז הקורעו עובר בלאו איז שוין נישט קיין קשיא ווי רשי ניצט ביידע זאכן צוזאמען סיי אז ס'איז א טעם אויף פריערט און סיי אז ס'איז א חידוש אז ס'איז אויכעט א לאו. אות ו'. ס'איז נאך אבער אלץ נישט מובן. אויב די תורה וויל יעצט זאגן א ציווי, פארוואס שטייט דער ציווי בלויז ברמז דורך נישט שרייבן שלא יקרע, א ציווי דארף דאך שטיין קלאר און בפירוש, ווי מיר האבן ערשט ארויסגעלערנט אז וויבאלד עס שטייט לא יקרע און ס'שטייט נישט און ס'שטייט נישט לא יקרע, שלא יקרע, איז א ראיה אז דאס איז א ענין פון א ציווי און ס'איז א ענין פון א לאו. פרעגט דער רבי לכאורה דארף עס דאך שטיין בפירוש. לערנסט מיר ארויס אז ס'איז א ענין פון א לאו פון א וויבאלד אז ס'איז נישטא דארטן קיין קיין שין און ס'שטייט נישט שלא אז ס'איז נישט נאר א טעם אויף פריערט נאר ס'איז אויכעט א נאר ס'איז אויכעט א א ציווי און א לאו דעריבער איז רשי ממשיך ס'איז דאך דאס געווען שווער האט רשי מוז ממשיך זיין שזה ממנין לאוין שבתורה דאס וואס לא יקרע האט אויך דעם באדייט פון לאו איז נישט בכדי צו לאזן דא וויסן דעם עצם האיסור אז מ'טאר נישט רייסן דעם מעיל דאס ווייס מען שוין ממקום אחר כדלקמן, נאר כדי דאס זאל זיין ממנין לאוין, דאס וואס די תורה האט געשטעלט דא דעם ענין פון לא יקרע, און ס'שטייט נישט שלא יקרע, לכאורה לערן איך דאך ארויס אז ס'איז א לאו פון א רמז, זאגט דער רבי ס'איז נישט, ווייל אז מ'טאר נישט צורייסן די בגדים ווייס איך שוין פון פריערט. די מצוה פון צורייסן די בגדים מצוות עשה אז די בגדים דארפן זיין נישט צוריסן ווייס איך שוין פון פריערט, וואס איז רשי דא מחדש? רשי נישט מחדש דא אז ס'איז א לאו, רשי מחדש דא דעם ענין אז ס'איז ממנין הלאוין, אז דאס אז דא דערציילט אונז די תורה אז דאס גייט אריין אין מנין הלאוין, דער פסוק דא וויל דעם איסור הידוע, דעם איסור וואס איך ווייס שוין פון פריערט אז מ'טאר נישט צורייסן, ארייננעמען אין חשבון פון שס"ה לא תעשה, זאלסט וויסן אז דאס גייט אריין אין דעם ס'נישט נאר טארסט נישט נאר ס'גייט אריין אין דעם גדר פון שס"ה מצוות לא תעשה. און דערפאר מוז ער דא האבן דעם באדייט פון א לאו, און דאס קען שטיין אויך בלויז ברמז, דערפאר איז בשעת די תורה שטעלט נישט דעם איז איז נאכאמאל ווען מ'לערנט פשוט דעם פסוק אין חומש לערנט מען כדי שלא יקרע, יא דער פסוק זאגט מיר פשוט כפשוטו, דער שינוי הלשון פון יקרע מוז איך זאגן אז ס'זאל אז ס'מיינט אויף פריערט א טעם אויף פריערט. און אויב ס'שטייט דאך נישט שלא, מוז איך לערנען פון דעם לא יקרע אויכעט אז הקורעו איז עובר בלאו, איז רש"י קומט דא נאר מרמז זיין אז דאס גייט אריין אין די מנין הלאוין, און נישט אז דא לערנט מען ארויס דעם לאו. ווערט דאך די שאלה פון וואנעט ווייס איך עס טאקע? פון וואנעט ווייסט מען דעם עצם האיסור אז מען טאר נישט קורע זיין דעם מעיל? איז זייער פשוט, איז דאס מובן בפשטות פון א פריערדיגער פסוק, שטייט ועשית בגדי קודש לכבוד ולתפארת, זאלסט מאכן בגדי קודש לכבוד ולתפארת, א צוריסענער בגד איז נישט לכבוד און לתפארת, איז פארשטאנדיג אליין אז דארטן בשעת ס'שטייט אז זאלסט מאכן בגדי קודש לכבוד ולתפארת אז ס'טאר נישט זיין צוריסן, ווייל א צוריסענער בגד איז נישט לכבוד און לתפארת, ווייס איך שוין אז ס'דא דער ענין און איך ווייס אז מ'טאר עס נישט צורייסן, וואס קומט דא רש"י זאגן אז לא יקרע אז דאס גייט אריין אין דעם חשבון פון די שס"ה. לא תעשה. אות ז'. לכאורה קען מען פרעגן אויף דעם, קען מען פרעגן אויף דעם ענטפער קען מען פרעגן, מען געפינט דאך בכמה מקומות וואס די תורה איז מוסיף א לאו, לעבור עליו בשני לאווין, וכיוצא בזה, מיר טרעפן אסאך מאל אין תורה, ווי מען זעט אין פרשת צו, שטייט דארטן אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, זאגט רש"י, שטייט דאך שוין פריערט איינמאל, איינמאל לא תכבה אין פריערדיגע פסוקים, פסוק פריערט שטייט והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, זאגט רש"י, המכבה אש על המזבח איז עובר בשני לאווין, איז דאך דא אמאל וואס די תורה קומט מוסיף זיין א שטארקערע זאך צו זאגן אז ער איז עובר אויף צוויי לאווין, שטייט צוויי מאל אז ער איז עובר אויף צוויי לאווין, כיוצא בזה, און פון דעסטוועגן שטייען זיי אלע אין א סגנון פון ציווי, לכאורה ווען די תורה וויל מיר דערציילן אז ס'איז דא צוויי לאווים אדער אנדערע זאכן, זאגט דאס די תורה קלאר, אזוי ווי דא שטייט מפורש, דא שטייט קלארע ווערטער, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, און אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, איז איינער פארלעשט דעם פייער איז ער עובר אויף צוויי, ווייל עס שטייט צוויי מאל קלאר דער לשון לא תכבה. האט לכאורה אויך דא געדארפט שטיין א מפורש'ער ציווי אז מען טאר נישט קורע זיין דעם מעיל, כאטש דער פסוק וויל דא נאר זאגן אז דער איסור איז אויך א לאו. לכאורה, פארוואס שטייט נישט קלאר אין די תורה אז מען טאר נישט צורייסן דעם מעיל? שטייט נישט אין קיין ארט ער, ס'קומט דאך אויס אז דא שטייט נאר דער לא יקרע, אז ס'טאר זיך נישט, לכאורה אז ס'טאר זיך נישט צורייסן, דערפאר דארף מען מאכן די שפה, און מ'לערנט ארויס פון דעם רמז וויבאלד אז ס'איז דער לשון לא יקרע, לערן איך ארויס אז ס'גייט אריין אין די לא תעשה, פארוואס זאל נישט שטיין קלאר אז מ'טאר נישט צורייסן דעם מעיל? זאגט דער רבי באווארנט עס רשי מיטן שרייבן והקורעו עובר בלאו. רשי זאגט דאך דעם לשון והקורעו עובר בלאו, און רשי זאגט זייער געשמאק, רשי זאגט שזה ממנין לאווין שבתורה, און נישט וזה ממנין לאווין שבתורה. ווען איך זאג שזה, פארוואס איז ער עובר בלאו? ווייל ער איז א חלק פון די לאווין, און נישט וזה, רשי איז דאך נישט מחדש אז ער איז א חלק, אז ער איז א לאו, ס'איז נישט וזה ממנין לאווין שבתורה, שזה עובר בלאו ווייל ער איז א חלק פון די לאווין שבתורה, דאס הייסט, שזה ממנין לאווין שבתורה איז א טעם פארוואס הקורעו עובר בלאו, דאס וואס ער איז עובר בלאו איז דאס בלויז ווייל ער איז ממנין לאווין שבתורה, פארוואס איז ער עובר בלאו ווייל ס'איז א חלק פון די לאווין, קומט אויס אז רשי דא איז נישט מחדש די נישט מחדש דעם ענין אז ס'איז א לאו, ער זאגט נאר והקורעו בלאו שזה ממנין הלאווין, פארוואס איז ער עובר ווייל ס'איז א חלק פון די לאווין, און דער רבי טוט מסביר זיין אין אנדערע ווערטער אביסל אביסל מער פארשטאנדיג מער געשמאקער אין אנדערע אין אנדערע ערטער וואו תורה איז מוסיף לאווין איז עס בכדי דערמיט צו מאכן דעם איסור הארבער אין ערגש פון מענטשן מיט דער כוונה ער זאל זיך לייכטער אפהאלטן פון טון דעם איסור אין אנדערע ערטער וואו די תורה איז איז זאגט למשל ווי מען גערעדט פריער פון לא תכבה זאל דארף א מענטש וויסן אז ער וועט געבן א טראכט ער וועט זאגן אוי וויי חס ושלום פארלעשן דעם פייער אויפן מזבח ער קען עובר זיין צוויי צוויי איסורים איז דער אייבישטער איז די תורה איז איז מדגיש אז ס'איז צוויי עניינים אז ער זאל וויסן אז ער דארף זיך מער אכטונג געבן, אבער דאס וואס הקורעו עובר בלאו איז עס נישט בכדי מאכן דעם איסור הארבער ביי מענטשן, דאס וואס די תורה זאגט דא אז א אז הקורעו עובר בלאו איז לכאורה ווייס איך עס דאך שוין פון דעם ענין פון דעם פון דעם פון דעם פסוק וואס ס'שטייט לכבוד ולתפארת ווייס איך אז מ'קען עס נישט צורייסן, איז דער עובר בלאו וואס רשי קומט דא זאגן קומט עס נישט מאכן דעם איסור שטארקער, איז עס נישט בכדי צו מאכן דעם איסור הארבער ביי מענטשן, נאר די תורה וויל דא אריינרעכענען דעם איסור פון צורייסן דעם מעיל אינעם מנין הלאווין, ממילא דאס קען זיין ברמז אויכעט, וואס קומט ער מיר דא זאגן? ער קומט מיר נישט זאגן אז ס'איז א לאו, ער קומט מיר נאר זאגן אז אז והקורעו עובר בלאו, פארוואס? ווייל ס'איז א חלק פון די לאו פון די פון די שסה לאווין. די מעיל אינעם מנין הלאוין און בלויז ווי א תוצאה דערפון, וויבאלד אז ס'איז א וויבאלד אז די תורה דערציילט מיר דא, רש י זאגט אז ס'איז א חלק פון די פון די שס ה, דערפאר איז הקורעו עובר בלאו, און וויבאלד דער לאו איז נישט צוליב מאכן הארבער דעם איסור ביי מענטשן, מ'קומט נישט דא מחדש זיין אז דער זאגן דעם לאו זאלסט וויסן אז דו דארפסט זיך מער אכטונג געבן אדער וואס, איז גענוג אז דער לאו זאל שטיין אין א רמז'דיגן אופן, ממילא ווי שטייט דער וואו שטייט מען מפורש וואו דער לאו איז, שטייט דאס אינעם ווארט, לא יקרע שטייט טאקע נישט קלאר מפורש דער לאו, ווייל נישט דא קומט מען זאגן אז דער לאו, ס'גענוג אז ס'שטייט דער ענין פון לכבוד ולתפארת אז ס'דארף זיין נישט צוריסן, און דער לא יקרע קומט מען נאר זאגן אז זאלסט וויסן אז אז הקורעו עובר בלאו, קומט רש י זאגן נישט אז ער איז עובר, נישט דארט דערציילט ער מיר אז ער איז עובר בלאו, דא קומט ער מיר נאר דערציילן דעם ענין אז דער רמז איז אז וויבאלד אז ער איז אין די שס ה מצוות לא תעשה דערפאר איז ער לוקה. דערפאר איז ער דערפאר איז ער עובר יא והקורעו עובר בלאו. דערמיט איז אויך מובן פארוואס רש י ברענ נאך א געשמאקע ראיה ווי מען זעט אז רש י האט דאס געמיינט, דערמיט איז אויך מובן פארוואס רש י איז משנה פון לשון הגמרא המקרע בגדי כהונה לוקה אזוי שטייט אין די גמרא אין יומא און שרייבט רש י שרייבט והקורעו עובר בלאו פארוואס זאל ער נישט שרייבן והקורעו לוקה? ווייל די הדגשה אין רשי איז נישט צו ארויסברענגען דעם חומר החטא פון צורייסן דעם מעיל, נישט דאס איז רשי אויסן דא, נישט דאס וויל דא רשי, ביז צום באקומען אז ס'איז אזא גרויסער חטא אז דו דארפסט באקומען מלקות, נאר אדרבה, דאס וואס לא יקרע האט אויך דעם באדייט פון לאו, איז בלויז א תוצאה דערפון וואס דער איסור איז שזה ממנין לאוין שבתורה, דערפאר אז רשי ניצט נישט די לשון מקרע לוקה, רשי זאגט הקורע עובר בלאו, ווייל ער וויל מיר דא מחדש זיין פארוואס איז ער עובר בלאו, ווייל ס'איז א חלק פון די שס ה, נישט דא איז מען מחדש דעם ענין פונעם לאו. אות ח', ס'איז נאך אבער אלץ נישט גלאטיג אינגאנצן, פארוואס עפעס דווקא דא איז די תורה מוסיף א לאו, נאר בכדי עס זאל אריינגערעכנט ווערן אין מנין הלאוין, וואס עפעס דווקא דא ביי דעם ענין פון דעם מעיל, ער האט אים געזאגט אז דער אייבישטער שטעלט אין תורה לא יקרע צו מיר זאגן אז אויב ער צורייסט עס איז ער עובר בלאו פארוואס דעריבער ברענגט רש י ווייטער וכן לא יזח וכן לא יסורו ממנו הנאמר וכו' רש י מוז ברענגען די ראיה פון די אנדערע צוויי פסוקים פארוואס דא איז מען מדגיש דעם ענין פון לאו זאגן אז מען וויל דא מדגיש זיין דעם ענין פון לאו אז ס'זאל זיין א גרויסע עבירה אדער אזוי ווי מען זאגט אין אנדערע ערטער אז ער איז עובר אויף צוויי לאווין זיכער נישט אויב אזוי פארוואס דא דווקא די תורה מחדש דעם ענין אז ס'שטייט דער ענין פון ולא יקרע צו מיר דערציילן אז דאס איז א חלק פון די שס ה לא תעשה דערפאר איז ער עובר דערפאר איז הקורע איז עובר בלאו וואס איז אין די לאוין איז נישטא קיין חידוש אין דעם עצם איסור, יא? ס'איז נישטא קיין עצם, מ'ווייסט שוין פון פריערט אז מ'טאר נישט צורייסן. און דערפון זעט מען אז ביי מלאכת המשכן וויל דער פסוק מוסיף זיין במנין לאווין, דא זעט מען עפעס א אינטערעסאנטן חידוש אז די תורה וויל דא מוסיף זיין ביי מלאכת המשכן א ענין אז זיי זענען אריינגערעכנט אין מנין פון די לאווין, וואו זעט מען עס? וועט דער רבי ברענגען זייער געשמאק ביים חושן, רשי ברענגט דאך א ראי' פונעם חושן און פון די בדים, אז מ'וועט זען אז פון דארטן זעט מען די זעלבע זאך, ביים חושן שטייט וירכסו את החושן בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד, און ווי רש י טייטשט עס אפ דארטן, להיות החושן דבוק אל חשב האפוד, שטייט קלארע ווערטער דארטן אז ס'איז א מצוות עשה אז דער זאל זיין צוגעבונדן בפתיל תכלת, און דער חשב זאל זיין דבוק, דער חושן זאל זיין דבוק צום חשב האפוד. זאגט דער רבי, ווייסט מען שוין אז דער חושן מוז זיין דבוק צום אפוד. דאס ווייס איך שוין פון דארטן. אזוי אויך ביי די בדי הארון שטייט שטייט קלאר בטבעות הארון יהיו הבדים, איז שוין א קלארער ציווי אז די בדים מוזן זיין אין די טבעות הארון, ווייס איך שוין אליין אז ס'מוז זיין דארט און מ'קען עס נישט ארויסנעמען דערפון וואס די תורה איז מוסיף די לאווין לא יסורו ממנו אין א וועג פון לאו און ולא יזח איז א הוכחה אז ביי משכן און בגדי כהונה איז דער פסוק בכלל אויסן צו מוסיף זיין לאווין. און דעריבער איז שוין גרינגער צו פארשטיין בנידון דידן דאס וואס די תורה שרייבט לא יקרע און נישט שלא יקרע, שטייט נישט שלא, שלא איז וואס וואלט געווען נאר א טעם אויף פריערט, דערפאר שטייט לא יקרע, נאר בכדי צו מוסיף זיין אז ס'גייט אריין אין דעם מנין פון די לאווין, דערפאר הקורע איז עובר בלאו, איז פון די צוויי ערטער וואס דער רבי ברענגט דארטן פון די צוויי פסוקים איז זייער א געשמאקע ראיה אז איך זע אז דער אייבישטער איז דווקא ביי די עניינים פון משכן איז מען מוסיף ביידע זאכן, האט רש י געוואלט טרעפן ביי דעם ענין פון דעם מעיל אויכעט די זעלבע זאך פון דעם פסוק, פון דעם פסוק וואס עס שטייט דארט אין קלארע ווערטער אז ועשית בגדי קודש לכבוד ולתפארת, ווייס איך שוין אזוי ווי איך ווייס ביי דעם אזוי ווי איך ווייס ביי דעם ביי דעם חושן להיות החושן דבוק ווען ס'שטייט וירכסו את החושן בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד, ס'א לשון א לשון פאזיטיוו, ס'א לשון פון א מצוות עשה, און די זעלבע זאך ביי די טבעות הארון ווייס איך שוין שטייט בטבעות הארון יהיו הבדים, דערנאכדעם קומט א צווייטע זאך שטייט לא יסורו ממנו און לא יזח, איז ממילא איז דא דער אייבישטער וויל מוסיף זיין א ענין אז נישט נאר ס'איז א עשה נאר ס'איז אויכעט דא דער ענין פון דעם לא תעשה אות ט', איז ממילא איז פארשטאנדיג די רשי און אלע פרטים פון די עניינים מופלאים על דרך ההלכה אינעם פירוש רשי, רשי איז טאקע פשוטו של מקרא באט אין רשי איז אויכעט דא עניינים וואס זיי זענען מופלאים וואס מ'זעט א רשי ווי מ'האט געלערנט יענע וואך אין די שיחה פון תרומה האט מען געלערנט אויכעט אז לויט רשי זעט אויס אז רשי האלט ווי דעם לויט רשי לערנט אין פשוטו של מקרא האלט ער ווי דעם ראבד און נישט ווי דעם רמב ם אין דעם ענין פון אז איינער איז מנדב פאר'ן מזבח אז דער רמב ם האלט אז אפילו אז מ'מאכט א נדבה פאר בדק הבית קען מען עס נישט בייטן פון איין פלאץ אויפ'ן צווייטן אז ער האט מנדב געווען פאר'ן קודש הקדשים קען איך עס נישט נוצן. און דער ראב ד האלט אז ניין ס'איז נישטא אזא זאך, ווייל מ'איז מ'קען נישט בייטן פון פון א שלמים אויף א עולה, מ'קען נישט בייטן פון פון בדק הבית צו צו בדק המז צו פון בדק הבית צו בדק המזבח, ס'הייסט מ'קען נישט בייטן אז איינער האט מנדב געווען א א א קרבן אויף בדק הבית קען ער עס נישט מארגן זאגן אז איך וויל מ'זאל עס מ'זאל עס מ'זאל עס מקריב זיין אלץ א שלמים, דאס קען מען נישט טון, אבער אין בדק הבית אליין קען מען, פרעגט מען נישט, א איד האט געגעבן געלט פאר דעם משכן, האט ער געקענט זאגן איך וויל אז ס'זאל גיין פארן קודש הקדשים די גאלד, און ס'קומט למעשה בפועל ניצט מען עס אויף וואס מ'וויל, דער עיקר איז אז ס'דארף זיין לשם פונעם אייבערשטן און נישט דאס. דא זעט מען אויכעט א אינטערעסאנטע זאך אין פשוטו של מקרא, א ענין מופלא, ווי רש י אין דעם ענין פון הלכה. דער רמב ם פסק'נט א מאדנע אינטערעסאנטע הלכה, הקורע פי המעיל, לוקה. פארוואס? שנאמר לא יקרע. דער רמב ם פסק'נט אז לא יקרע מיינט אז מען טאר עס נישט צורייסן, והוא הדין לכל בגדי כהונה, ער לייגט צו אז די זעלבע זאך איז לכל בגדי כהונה, שהקורען דרך השחתה לוקה. פון פשטות לשון הרמב ם קומט אויס אז ס'איז דא א חילוק צווישן אלע בגדי כהונה און דעם מעיל, דער רמב ם מאכט א חילוק, קלארע ווערטער, ביי אלע בגדי כהונה איז מען לוקה נאר הקורען דרך השחתה,

זענען אחרונים מסביר דעת הרמב ם דאס וואס הקורע כל בגדי כהונה לוקה איז עס מצד דעם לאו פון לא תעשון כן ס'איז דא א פסוק לא תעשון כן לה' אלקיכם אז מ'דארף משחית זיין די עבודה זרות מיט די אנדערע זאכן און לא תעשון כן און דער לאו איז נאר דרך השחתה דער לאו איז נאר דרך השחתה. אויב אז מאכט עס נישט דרך השחתה איז נישט, מה שאין כן ביי מעיל לערנט דער רמב ם איז דאך דא א ספעשל א ספעשל ווארט ס'איז דאך דא לא יקרע, קומט מלקות מצד דעם לאו פון לא יקרע שטייט דאך קלאר דא לא יקרע, און ביי דעם לאו וואס הייסט לא יקרע מ'טאר עס נישט צורייסן ווי גערעדט פריערט, און ביי דעם לאו איז מען חייב מלקות בכל ענין אזוי טייטשן. די אחרונים. רש י, ווי רש י לערנט אבער אין פשטות הכתובים אז דער פסוק איז מוסיף דעם לאו, נישט אז ער דערציילט אונז דא וועגן דעם לאו, נאר דא קומט ער אונז דערציילן נאר אז ס'איז אין די מנין הלאווין, קומט אויס אז רש י האלט אז צורייסן דעם, צורייסן דעם מעיל אדער די אנדערע זאכן איז אלץ די זעלבע זאך. די רש י לערנט אבער אין פשטות הכתובים אז דער פסוק איז מוסיף דעם לאו לא יקרע, נישט צוליב מוסיף זיין א נייעם איסור, נאר בכדי דאס זאל אריינגיין אין מנין לאווין שבתורה, די תורה וויל אונז דערציילן דא אז ס'גייט אריין אין מנין פון די לאווין, נישט אז לא יקרע איז א ספעשל זאך דא, דארף לפי זה אויסקומען אז לשיטת רש י בפירושו על התורה איז נישטא קיין חילוק אין דעם אופן הקריעה צווישן דעם מעיל און אנדערע בגדי כהונה. דאס הייסט אז רשי לערנט נישט ווי דער רמב ם לערנט אז לא יקרע איז דערציילט מיר דא אז ס'איז דא א לאו, רשי לערנט דאך אז נישט אז ס'דערציילט אונז אזוי, ס'דערציילט אונז נאר אז ס'גייט אריין אין די מנין הלאווין, איז לויט רשי קומט אויס אז ס'איז נישטא קיין חילוק צווישן דעם מעיל מיט די אלע אנדערע זאכן, אז אפילו אז די אלע אנדערע זאכן אז דער מעיל דארף אויכעט זיין דרך השחתה אזוי ווי ביי די אלע אנדערע זאכן. אות י', פונעם יינו של תורה אין פירוש רשי, א געוואלדיגער לימוד פון יינו של תורה וואס מ'קען זיך אפלערנען. לכאורה איז נישט מובן, בפנימיות העניינים איז נישט פארשטאנדיג. על דרך הפשט האבן מיר פארשטאנען. וואס איז אבער פנימיות העניינים? פארוואס ברענגט רשי די ראיה פון ולא יזח וואס שטייט אין אונזער סדרה פאר די ראיה פון לא יסורו וואס שטייט אין דער פריערדיגער סדרה? א געוואלדיגע שאלה. רשי ברענגט אראפ צוויי ראיות. ברענגט ער א ראיה פון ולא יזח וועגן דעם חושן וואס עס שטייט אין פרשת תצוה, דערנאך ברענגט ער דעם דאס פון די פון די בדים אז זיי טארן זיך נישט רוקן פון פרשת תרומה, ערשט דארף מען ברענגען פון פרשת תרומה, דערנאך דארף מען ברענגען פון פרשת תצוה. אויך, פארוואס איז רשי מוסיף נאכאמאל דעם ווארט וכן? אז מען גיט א קוק אין רשי ווערט פשוט נישט פארשטאנדיג, רשי זאגט שזה ממנין לאוין שבתורה, וכן ולא יזח החושן איז פארשטאנדיג, און נאכדעם זאגט ער נאכאמאל וכן לא יסורו ממנו. וואס דארף מען זאגן די צוויי מאל וכן? קען שטיין שזה ממנין לאוין שבתורה, און וכן די זעלבע זאך געפינען מיר ביי ולא יזח החושן און ולא יסורו ממנו, וואס דער וכן נאכאמאל? דארף מען פארשטיין די צוויי זאכן, ערשטנס פארוואס ברענגט ער דעם פסוק פריערט, פארוואס ברענגט ער דעם וכן נאכאמאל? זאגט דער רבי איז דערפון מובן, רשי האט געהאט דא א כוונה אז דער לאו לא יסורו איז נאך א חידוש,

און איז דערפאר מוסיף נאכאמאל וכן, רשי וויל דא מדגיש זיין אז ס'גייט דא אין דריי דרגות, דער ביאור אין דעם, וואס דער ביאור זייער געשמאק, דער לאו לא יקרע איז נישט קיין חידוש גדול, ס'איז א פארשטאנדיגע זאך אז מען טאר נישט מקלקל זיין די בגדי כהונה, זייער פארשטאנדיג, זייער פשוט, איז דאס נישט אזא גרויסער חידוש אז מען טאר נישט צורייסן, ווי געזאגט פריער, לכבוד ולתפארת, דארף זיין א גאנצער בגד. דערנאך זאגט רשי, וכן ולא יזח החושן, אויך דאס אפרוקן דעם חושן מעל האפוד, כאטש איז דערין נישטא קיין קלקול, איז אויך א לאו. יא, מען טאר עס נישט רוקן, הגם מען מאכט נישט קאליע גארנישט דארטן. אבער אויך דאס קען מען פארשטיין אביסל, ווי דער פסוק אליין איז דארט ממשיך, ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחושן המשפט על לבו לזכרון לפני ה' תמיד, ממילא זאגט די תורה אז ס'דארף זיין אלעמאל דארטן, אבער נאכאלץ נישט דער גרויסער דער גרעסטער חידוש. מה שאין כן ווען ס'קומט צו דעם ענין פון דעם בטבעות הארון, ס'איז אבער לכאורה אינגאנצן נישט מובן דער טעם פון בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו. פארוואס? די בדי ארון זענען געמאכט געווארן בכדי מען זאל דעם ארון קענען ארומטראגן ממקום למקום. צוליב וואס דארפן די בדים זיין בטבעות הארון אלעמאל? ס'דאך זייער א פשוט'ע זאך, אדרבה, בפשטות האט דער סדר געדארפט זיין אז מען זאל זיי אריינלייגן אין די טבעות ווען מען וועט דארפן דעם ארון טראגן. ממילא איז אזוי, איז ביי דעם ענין פון דעם מעיל, איז נישט אזא גרויסע חידוש אז מ'טאר עס נישט צורייסן. ביי דעם ענין פון דעם חושן איז שוין מער אביסעלע, ווייל ס'שטייט דארטן ווארום, ונשא אהרן את שמות על על ליבו לזיכרון, הגם אז מ'מאכט נישט קאליע גארנישט דארטן, ס'ווערט נישט קיין קלקול אז מ'רוקט אויס דעם חושן. אבער ביי דעם ענין פון די טבעות איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג. דעריבער זאגט רש"י נאכאמאל וכן לא יסורו ממנו הנאמר בבדי הארון, רש"י איז מדגיש דא אז בבדי הארון איז א גרעסערע חידוש ווי די אנדערע צוויי, ס'גייט מן הקל אל הכבד, אויך דאס ארויסנעמען די בדי הארון פון די טבעות, הגם אז ס'איז נישטא קיין, עס לייגט זיך נישט אין פשוט'ן שכל פארוואס מ'זאל עס דארפן לאזן דארטן אלעמאל, איז א לאו, און פונקט אזא לאו ווי די לאו פון צורייסן און מקלקל זיין בגדי כהונה, וואס מ'פארשטייט עס פשוט על פי שכל אז מ'קען נישט, אז צורייסן איז נישט קיין שיינע זאך, אז דער בגד וועט נישט זיין ווי ס'דארף צו זיין. פרעגט דער רבי ערשט א שאלה אין יו"ד אל"ף, וואס איז טאקע דער טעם וואס לא יסורו ממנו? פארוואס טאקע אזוי? פארוואס זאל עס נישט זיין אלעמאל דארטן גרייט? און פארוואס זאל עס נישט זיין ארויסגענומען ווען דער ארון שטייט אין קודש הקדשים, נעם עס ארויס און לייג עס אוועק ווען מיר דארפן גיין וועט מען עס אריינלייגן? וואס איז טאקע דער טעם וואס לא יסורו ממנו? זאגט דערויף דער ספר החינוך, נצטווינו לבל נסיר בדי הארון ממנו, פן נהיה צריכים לצאת עם הארון לשום מקום במהירות, דער חינוך זאגט אז וואס דער אייבישטער האט געהייסן אז ס'זאל ליגן דארטן אלעמאל, ווייל על פי שכל האט פשוט'ע שכל האט מען געדארפט זאגן, מען נעמט עס ארויס, דער ארון דארף זיין א ארון ווי ער איז, ווען מען דארף אים רוקן, לייגט מען אריין די טבעות ווייל מען קען אים נישט שלעפן אדער דער ארון גייט נישט אליין. לשום מקום במהירות איז דער חינוך זאגט אז טאמער וועט מען דארפן גיין אמאל זייער גיך, ואולי מתוך הטרדה וחיפזון לא נבדוק יפה להיות בדים חזקים, כל הצורך. ס'קען זיין אז מ'וועט זיך איילן, דער אייבישטער וועט זאגן מ'דארף גיין, וועט מען כאפן די שטעקענעס וואס מ'וועט געפינען און מ'וועט אריינלייגן און דער אייבישטער אויסהיטן אז ס'וועט נישט זיין גוט, און ס'וועט זיך צוברעכן, אבל בהיותם בו מוכנים לעולם, ולא יסורו ממנו, יעשו אותן חזקות כו', בשעת איך ווייס אז די בדים דארפן זיין אין דעם ארון, און מיט זיי גייט מען טראגן דעם ארון, דערפאר מאכט מען זיי שטארק, און דערפאר דארפן זיי זיין דארטן אלעמאל אינעווייניג. איז דערפון קומט אויך ארויס א הוראה נפלאה אין עבודת כל אחד ואחד, איז ערשטנס זאל רבי מסביר זיין זייער געשמאק פארוואס די שאלה פארוואס רשי ברענגט אראפ די ראיה פון תצוה פאר ער ברענגט דעם ענין פון תרומה ווייל די ס'גייט לויטן סדר ס'גייט לויטן סדר אז דער ענין פון די מעיל איז נישט אזוי נישט אזא געוואלדיגע חידוש דער ענין פון דעם חושן איז אויך נישט אזוי מה שאין כן דער ענין פון די טבעות מיט דעם בדים אז ס'האט לכאורה געדארפט ארויסנעמען ווען מ'שטעלט זיך אוועק דארטן און די צווייטע שאלה פארוואס רשי זאגט וכן נישט א איבעריגע ווארט דא וכן וכן, ווייל מ'רעדט דא ביי א גרעסערן, אסאך אסאך א גרעסערן חידוש, וואס קען מען זיך אויסלערנען פון דעם? זאגט דער רבי, דערפון קומט ארויס א הוראה נפלאה אין עבודת כל אחד ואחד, אין דעם ארון זענען געלעגן די לוחות, וואס דאס איז דער ענין התורה, אין לשון פון ספר החינוך, וואס זאגט ער? הארון איז משכן התורה. זאגט דער רבי, אויך א איד וואס לערנט תורה איז בדוגמת הארון, ער איז א ארט און משכן התורה, די תורה רוהט אין אים, קען א איד ביי זיך טראכטן, אין דער צייט וואס ער דארף זיך אפגעבן מיט לימוד התורה, בפרט אויב תורתו אומנותו, ער מאכט זיך א פשוט'ן חשבון, ווען איך דארף זיצן און לערנען, אדער איך בין א איד וואס איך בין תורתו אומנותו, דארף איך דאך זיין אינגאנצן איבערגעגעבן צום לימוד און זיין מובדל פון אלעס ארום זיך, וואס פאר אן ארט האט עס דעמאלט צו טראכטן וועגן א צווייטן אידן? איך זיץ ערשט און לערן, איך בין תורתו אומנותו, האב איך נישט קיין צייט צו טראכטן וועגן א צווייטן אידן. אויף דעם קומט די הוראה פון די בדי ארון, א געוואלדיגע הוראה, אפילו ווען דער ארון געפינט זיך אין קדשי הקדשים, דער מקום הכי מקודש בעולם, וואס דערפאר קען אהין אריין גיין נאר דער כהן גדול און נאר ביום הכיפורים, אויך דאן מוזן די בדים זיין מוכנים לעולם בכדי מען זאל מיט זיי קענען ברענגען דעם ארון במהירות צו דעם ארט וואו מען האט אים געדארפט האבן, איז דער ארון ליגט אין קודש הקדשים אין דעם הייליגסטן ארט וואס ס'קען זיין, איז לכאורה וואס דארף איך האבן דארטן די בדים? זאגט די תורה אז ס'דארף זיין דארטן מוכנים לעולם, ווייל טאמער ער'ט דארפן אנקומען זייער גיך צו א אנדער פלאץ זאל ער זיין גרייט צו גיין. און נאכמער, דאס ארויסנעמען די בדים פון די טבעות פארמאגט אין זיך די זעלבע הארבקייט ווי צו רייסן און מקלקל זיין בגדי כהונה, לכאורה האט געדארפט זיין א חילוק, צו רייסן א בגד איז געפערליך, און ארויסנעמען די בדים נישט איז נישט אזוי געפערליך, וואס האסט דאך גארנישט געביטן דא, האסט גארנישט צוריסן, האסט גארנישט משנה געווען, ס'איז גארנישט נישטא קיין קלקול, ס'איז גארנישט קאליע געווארן. פון דעסטוועגן זע איך אז ס'איז דער זעלבער איסור און מ'טאר עס נישט טון. וואס לערנט זיך ארויס פון דעם? און ווייל דער חינוך זאגט אז ס'דארף זיין אלעמאל גרייט, און אזוי איז אויך דער אין דעם ענין פון תורה, וויפיל עס זאל זיין א אידנ'ס אריינגעטאנענקייט אין לימוד התורה, וויפיל ער זאל נישט זיין אריינגעטאן אין לימוד התורה, אפילו א תורתו אומנותו, דארף ער אלעמאל זיין מוכן אויף צו ברענגען תורה ווען נאר און וואו נאר מ'זאל עס דארפן. ער דארף אלעמאל זיין גרייט מיט די מיט די אזוי ווי די בדים דארפן זיין גרייט אויף צו קענען נעמען דעם ארון וואו מען דארף גלייך איז אפילו אז ער איז קודש הקדשים ער לערנט און ער איז תורתו אומנתו דארף ער זיין גרייט אויף אלעמאל צו גיין מקרב זיין א צווייטן אידן און דווקא אין א אופן פון מהירות צו נאך א אידן און נאך א אידן די שיחה האט דער רבי געזאגט אין שבת פרשת תצוה תשל"ב.